א גוט יום טוב, א גוט קוויטל, ס'יעצט הושענא רבה, ס'דא א שיעור פון דריי שעה מיט אַכט און פֿופֿציק און א האלבן מינוט, ס'איז אויף קעסטל איינס דריי פיר זעקס, וואן טרי פאר סיקס, א גוטן ערב שבת קודש, און א גוטן יום טוב סוכות, די וואכנטליכע שיעור איז אויף קעסטל איינס דריי פיר פינף, וואן טרי פאר פייוו, ס'געדויערט פינף שעה און אַכט און פֿופֿציק מינוט. פלאס, האטס אלע א גוטן און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן יום טוב. א גוטן ערב שבת קודש פרשת האזינו, שבת שובה, און א גוטן יום הקדוש. די שיעור די וואך איז אויף קעסטל איינס דריי פיר פיר, ס'געדויערט צוויי שעה און ניין און א האלב מינוט. האטס אלע א גוטן שבת און א גוטן הייליגן טאג און מ'זאל זוכה זיין שיין אויסצופאסטן. פאסטן, מען זאל נישט דארפן חלילה עסן דעם הייליגן טאג, אבער איך וויל ענק אויסזאגן אז מען דארף, מוז מען, עסן, טאמער די דאקטער זאגט אזוי, יו שוד ליסן, און איך וויל אויכעט ענק זאגן איין זאך, דער אייבערשטער זאל אונז העלפן אז אלע פעדאפיילס זאלן אויסגעריסן ווערן, זאלן אייננעמען א מיתה משונה, זאלן גיין לעזאזל, און יעדער זאל האבן א גוט געבענטשט יאר מיט אסאך גליק און נחת מיט אלע וואס זיי ברויכן. דער שיעור פון ערב ראש השנה איז אויף ק

האלב מינוט. האטס א פרייליכן חודש און א לעכטיגן זומער. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהעלותך. דער שיעור פון די וואך איז אינאיינעם מיט לעצטע וואך וואס ס'האט אביסל געשפעטיגט. ס'איז איינגעטיילט אויף צוויי חלקים. דער ערשטער חלק איז אויף קעסטל איינס דריי דריי פיר, וואן טרי טרי פאר, ס'געדויערט זעקס שעה און פינף און צוואנציג מינוט. דער צווייטער חלק איז אויף קעסטל. איינס דריי דריי פינף, וואן טרי טרי פייוו, ס'געדויערט פינף שעה און ניין מינוט. האטס אלע א גוטן און א לעכטיגן און א פרייליכן און א סעיף שבת. א גוט יאר, היינט איז יום המיוחס, דאס איז ב' סיוון. דער שיעור די וואך האט דריי חלקים, דער ערשטער חלק איז אויף קעסטל איינס דריי דריי איינס, ס'געדויערט דריי שעה און ניין און פופציג מינוט. דער צווייטער חלק איז. אויף קעסטל איינס דריי דריי צוויי ס'געדויערט פֿיר שעה און צוויי מינוט דער דריטער חלק איז א שיעור דביקות ס'איז קעסטל איינס דריי דריי דריי ס'געדויערט פֿיר שעה און דריי און צוואַנציק מינוט האטס אלע א פרייליכן און א לוסטיגן יום טוב מען זאל מקבל זיין די תורה מיט אהבה און שמחה. א גוט יאהר פאר אלע צוהערערס. דער שיעור האט אביסל געשפעטיגט ווייל כ'האב געהאט זייער אסאך געשעפטן צו טון עניני הכלל. כ'האב יעצט ארויפגעלייגט דעם שיעור פון ל"ג בעומר, ס'איז אויף קעסטל איינס דריי דריי נול, וואן טרי טרי זירא, ס'געדויערט אכט שעה און אכט מינוט. הערטס עס אויס, און די עיקר איז עטס זאלטס אובאכט געבן אויף ענקערע קינדער, ס'איז שוין צו צולאזט יעצט, דער עולם איז שוין פארנדיג אין קאנטרי, און מען דארף וואטשן וואס מען טוט. היינט איז זונטאג ביינאכט פרשת אמור, איך לייג ארויף דעם פארשפעטעדיגן שיעור פון פרשת אחרי קדושים, דער שיעור איז אויף קעסטל איינס דריי צוויי נײַן, וואן טרי טו נײַן. ס'האט געדויערט פינף שעה מיט קנאפע פינף און פופציג מינוט. הערטס עס אויס און זאלטס געדענקען אז די וואך איז געווען ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, זייטס מסביר פאר די קינדער וואס דאס איז, פאר סיי פאר די יונגלעך און סיי פאר די מיידלעך. נישט נאר וואס דאס הייסט מרוח אשך האט שלמה מנשה פאלקאוויטש געוויזן וויאזוי איינער וואס ס'האט עס גייט פאר פינף יעריגע קינדער, מ'דארף אויכעט לערנען די קינדער וואס דאס. טייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, דאס איז אסאך וויכטיגער ווייל דאס איז פאר יעדן נוגע. מאנטאג פרשת אחרי קדושים, לבקשת הרבים, די שיעור פון פאריגע וואך האמיר גערעדט וועגן די סאטמארע שקצים מיט די אגודה שקצים מיט די געגנבעטע געלטער וכהנה וכהנה, בני עוולה איז געווען אינאיינעם מיט אלע אנדערע זאכן, האבן מענטשן אנגעקאלט אז זיי ווילן דאס האבן עקסטער. ווייל זיי ווילן קענען דאס הערן און זיי ווילן נישט דארפן דורך גיין אזוי פיל צייט האב איך געמאכט נאכאמאל דאס ארויס גענומען נאר דאס עקסטער איך האב געלאזט דארט אויכעט נאר דא עקסטער אז מען זאל עס קענען הערן ס'איז אויף קעסטל איינס דריי צוויי אַכט וואן טרי טו עיט. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תזריע און מצורע דער שיעור פון די וואך די מלחמה קעגן פעדאפיילס און נאך. אנדערע דברים העומדים על הפרק איז אויף קעסטל איינס דרײַ צוויי זיבן, וואן טרי טו סעווען, ס'האט געדויערט זיבן שעה און פינף מינוט, א גוטן שבת און א גוטן חודש און א פרייליכן זומער. א גוטן ערב פסח, ס'איז דא א שיעור וואס כ'האב ארויפגעלייגט יעצט, א קורצע שיעור, גאר א קורצע שיעור, לכבוד פסח, ס'איז אויף קעסטל איינס דרײַ צוויי זעקס, וואן טרי טו סיקס, ס'דויערט א שעה און צוויי און פֿערציק מינוט. כ'האב נאר געוואלט צולייגן אז ס'איז צוגעקומען אפאר קלייניקייטן וואס מען מוז רעדן דערפון, עטס ווייסטס ס'איז געשטארבן נעבעך איינער, און באגראבן, איבערגעלאזט א שטוב מיט אסאך קינדער, כ'וויל נישט זאגן פונקטליך ווער ווייל באלד האט מען געזאגט די זייגער, די ניגון, די רעבעגעס זכרונו לברכה, כ'וויל ענק עפעס זאגן, נאכדעם האט מען איבערגעגעבן, אז ס'איז געווען אן או. די. ס'איז אווער דראג, ס'איז אן אומגליק, איך זאג ענק רבותי, א טאטע פון פינף קינדער, וואט איז גאוינג אן וויט אס, ס'איז אנבעליוועבל, איך זאג יעדע פרוי, דו דארפסט נישט נאר אויף דיינע קינדער אובאכט געבן, זאל דיין מאן אויך אכטונג געבן, קענסט נישט וויסן וואו איך הער זיי אויף, און נאכדעם וויל איך אייך זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איינער וואס ער דרייווט א טראק פאר אונזערע פראדוקטן אין ווילימסבורג בארא פארק, אין מיטן ראוד אין מיטן די גאס האט ער זיך אפגעשטעלט, ער האט נישט געוואלט פארן ווייטער, ער איז געגאנגען קוקן האט ער געזען ער איז צוזאמגעפאלן, ער האט זיך אנגעפרעסן מיט די דראגס פענטענאל, אזוי הער איך, כ'נעם נישט קיין אחריות אבער אזוי האב איך געהערט, און מען האט אים אויפגעוועקט די פאליס, הועווער דיד איט, אויב קען זיין די הצלה האט אים אויפגעוועקט מיט די נאלאקסאן דאס וואס איך זאג אז יעדער איינער זאל עס האבן אינדערהיים קאז יו נעווער קנאו וואט קען העפען דאס מאכט אז מ'זאל זיך אויפוועקן פון פענטענאל. יעצט איז דא דא דער אבי פישאף דער דאך אזא חסר דעה אזא קעיסי ער זאגט אז דיין זון וויל האבן דראגס געב אים דראגס אויכעט, מ'מוז אלעס נאכגעבן נאכדעם ווייסט וואס איז געשעהן. קוק וואס איז געשעהן, זיי פגר'ן אפ ווי די הינט, מען דארף אלעס איינלייגן מען זאל נישט געבן פאר די קינדער דראגס, מען זאל זיי טרייען צו ווינען אף טאמער זיי זענען שוין דערויף, ענד יו העוו טו מעיק שור אז עווריטינג איז אקעי וויט דעם, איף דעי העוו פראבלעמס לעטס טאלק אבאוט איט, גיי צו א סייקיאטריסט אר סייקאלעדזשיסט, יעצט גייטס און הערטס אויס דעם שיעור פון ערב פסח אויף קעסטל וואן טרי טו סיקס איינס דריי צוויי זעקס. ס'געדויערט א שעה און צוויי און פֿערציק מינוט. האטס א פרייליכן און א כשר'ן און א לעכטיגן פסח, און זאלטס וויסן, פסח קען מען זיך אויסבעטן אסאך זאכן, מענטשן האבן שלעכטע טבע'ס, פסח איז למעלה מן הטבע, און דער אייבערשטער איז עושה חסד על הפסח, וויל ענק בעטן רבותי, וויינטס זיך אויס פארן אייבערשטן ווען מ'זאגט די הגדה, זאגטס רבונו של עולם כ'בין פארכאפט אין זנות, כ'בין פארכאפט אין דראגס, כ'בין פארכאפט אין אלע תאוות און מידות רעות, כ'בין פארכאפט אין. פליקס. בעט דעם אייבערשטן ער זאל דיר ארויסהעלפן, וועסטו זען וועט ער ארויסהעלפן. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ווען ס'איז דא א קעיס וואס מ'באשולדיגט די גערע חברה אויף זנות, שיקט דער שייגעץ דער רשע דער רעבע אלע שקצים און זיי קומען אין קאורט, זיי קערן איבער דעם קאורט און זיי סטראשען די מיידלעך, זיי רופן זיי זונות און אזוי ווייטער. גערע רעבע, דאס דארף זיך אויך אפ. שטעלן. דו וועסט זיין אזא מין דרעטליגער פונקט ווי מלכי לייפער, אזוי וועסטו אויסזעהן. רבותי ס'איז דא אן עמערדזשענסי מ'האט געטראפן מלכי לייפער שילדיג גילטי אויף אַכצן קאונטס און די יודע דבר זאגן אז זי וועט שוין קיין קידוש החמה אויך נישט קענען מאכן אין די פרייע וועלט און אפילו נישט קידוש לבנה און עטס ווילטס עס הערן גייטס ארויף אויף קעסטל איינס דריי צוויי פינעף וואן טרי טו פייוו ס'געדויערט עפעס מער ווי דריי און צוואנציג מינוט א גוטן ערב שבת.

איינס דריי צוויי דריי וואן טרי טו טרי האטס א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכן און א כשר'ן פסח. ס'איז דא א קורצע שיעור זאכן וואס איז נאך איבערגעבליבן וואס מ'האט נאך נישט גערעדט אויף פורים, ס'נעמט ווייניגער ווי צוויי און צוואַנציק מינוט, ס'איז אויף קעסטל איינס דריי צוויי צוויי, הערטס עס אויס.

ערנסטע פראבלעמען, למשל די וואך האב איך געהאט א מקרה וואס איך בין אהין געקומען איז ממש איך בין געווען אויס מענטש, ס'איז געווען פסול אלע יארן, אלע איך ווייס נישט, די שאלה איז נאר וויפיל יאר צוריק מען דארף גיין, און איך פרעג אלע רבנים קיינער האט נישט קיין תשובה, ווייל דאס איז נישט היינט געשען, און איך האב געהייסן אלע פרויענס זאלן צוריק גיין צו טובל האט מען גערופן א גרויסן מורה הוראה און ער זאל מחליט זיין צו איך ווייס וואס איך רעד צו נישט, יענער האט עס גוט באקוקט און ער איז אוועק געפארן פון דארט און ער האט געזאגט ער ווייסט. זייער גוט וואס ער רעדט, הלוואי זאל ער נישט וויסן, זאל נישט זיין אזוי אמת ווי ער זאגט, אבער ס'איז ליידער אמת. רבותי, אלע מקווה'ס דארפן א תיקון, איבעראל דארף זיין א השגחה, און פלעצער ווי מען לאזט נישט אריין, דארטן דארף נאך זיין די מערסטע השגחה. א גוט יאר צו דינסטאג ביינאכט פרשת בשלח, פרשת המן, איך לייג ארויף דעם פארשפעטיגדיגן שיעור פון פאריגע וואך אין פרשת בוא, ס'איז אויף קעסטל איינס דריי איינס נײַן, עס האט געדויערט זעקס און א האלב שעה, און איך האף אז יעדער איינער וועט זיך זוכן א דזשאב צו גיין ארבעטן, ווייל די סגולה פון פרשת המן איז מיט ארבעט, עס גייט אינאיינעם. זייטס אלע געזונט. סאטמאר רב האט געזאגט, מען האט אים געפרעגט ווען מען זאל זאגן פרשת המן, זאגט ער ביז נײַן אזייגער, נײַן אזייגער זאל מען זיצן ביים דזשאב. א גוטן ראש חודש שבט, מאנטאג פרשת בוא, דא האט עטץ דעם פארשפעטיגטן שיעור פון פרשת וארא, ס'איז אויף קעסטל איינס דריי איינס אַכט, וואן טרי וואן עיט, עס האט געדויערט א שעה און זיבן און דרײַסיק מינוט, א גוטן חודש, א לעכטיגן חודש. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות, דער שיעור פון די וואך איז אויף קעסטל איינס דריי איינס זיבן, וואן טרי, וואן סעווען. ס'איז געדויערט אכט מיט דריי פערטל שעה. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. איך וויל געבן דעם עולם וויאזוי מען נוצט ס'איז אן אמעריקע נומבער אבער עס גייט דורך ארץ ישראל. די נומבער פון ארץ ישראל איז אן אמעריקאנער נומבער נאר ס'גייט דורך ארץ ישראל. די נומבער איז.

לייגט עס אן דארט ווי מ'האט אויסגעלאזט, אבער נאר אויב מ'טוט עס אינעם זעלבן טעלעפאן, און דאס האמיר געמאכט א סערוויס פארן עולם ווייל דער עולם זאגט ס'איז זייער לאנגע שיעורים און מ'קען נישט זיצן די גאנצע צייט, ממילא האלט עס דעם פלאץ. יעצט די גאנצע מעניו נאכנישט פערטיג, ס'קומט נאך צו נאך אפגרעידס און נאך אפגרעידס, יעצט צוהארכן וואס מ'דארף אלס טון, וועט איר זיין זייער צופרידן אם ירצה השם. סאו דאס איז דאן די שיעור, מ'הערט שוין יעדע וואך, און מ'קען אים הערן אלטע שיעורים, ס'ווערט א חי רבותי! א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי, דער שיעור פון די וואך איז איינגעטיילט אויף צוויי חלקים, דער ערשטע חלק איז אויף קעסטל איינס דריי איינס פינף, one three one five, געדוירט פינף שעה און פינף און פערציג מינוט, און דער צווייטער חלק איז אויף קעסטל איינס דריי איינס זעקס, one three one סיקס, עס האט געדויערט פינף שעה און כמעט פינף און דרייסיג מינוט. האטס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן זומער. היינט איז מאנטאג פרשת ויחי, איך לייג ארויף קודם כל א וויכטיגן מעסעדזש וועגן פאסטן עשרה בטבת, און איך לייג אויך ארויף אזוי ווי אלע יארן דעם ואני, און אויך די ברכות פון יעקב אבינו פאר די קינדער. איר וועט עס טרעפן אויף קעסטל איינס. דריי איינס פיר וואן טרי וואן פאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויגש, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויכעט אנדערע געוויסע זאכן העומדים על הפרק איז אויף קעסטל איינס דריי איינס דריי וואן טרי וואן טרי, ס'האט געדויערט פיר שעה און פינף און פערציג מינוט, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, א גוטן חודש חודש טבת, ס'דא צוויי שיעורים די וואך. איין שיעור איז די וואכנטליכע שיעור וואס האט געדארפט זיין אין פרשת מקץ און פארשפעטיגט אויף זונטאג פרשת ויגש, ס'איז אויף קעסטל איינס דריי איינס איינס, וואן טרי וואן וואן, ס'האט געדויערט זיבן שעה און נײַן און דרײַסיק און א האלבן מינוט, ס'איז דא נאך איין שיעור די וואך וואס דאס איז א דרשה וועגן גיוס בנות אין ארץ ישראל וואס ס'טוט זיך דארטן, דאס איז לוחם איז הרב נתן שמואל לייטער, ס'געדויערט איין שעה און פֿיר מינוט, ס'איז אויף קעסטל איינס דרײַ איינס צוויי, וואן טרי וואן טו, האט א פרייליכן חנוכה און א גוטן חודש און אלעס גוט, א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס און אלע אנדערע וויכטיגע זאכן וואס איז עומדים על הפרק איז אויף קעסטל איינס דרײַ איינס

און מען זאל אויך וואטשן אויף די אלע נייע זאכן וואס די גרויסע הנהלה חברה ווילן נעבעך אריינברענגען אין אונזערע תלמוד תורה'ס און אין מיידל סקולס, און אויך וועגן אנדערע זאכן וועגן די וואקסין און אלעס. די שיעור איז אויף קעסטל איינס דריי נול ניין, וואן טרי זיראו ניין, ס'געדויערט פינף שעה און אכט און דרייסיג מינוט, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.

וואקסין וואס מען טאר נישט נעמען, און קעגן אלע אנדערע צרות וואס מען טוט אונז אן, איז אויף קעסטל איינס דריי נול זיבן, וואן טרי זירא סעווען, ס'געדויערט פיר שעה און צען מינוט, הערטס עס אויס, און כ'האף ס'וועט יעדן ברענגען א תועלת, האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וירא, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און קעגן די וואלן וואס מען האט אריינגעשטעלט די ארגסטע חזירים איז אויף קעסטל. איינס דריי נול זעקס, וואן טרי זירא סיקס, עס האט געדויערט פינף שעה עפעס זיבן און דרייסיג מינוט, א גוטן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך, דער שיעור פון די וואך, די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אלע אנדערע פראבלעמען וואס ס'גייט יעצט פאר, און וועגן די וואלן, איז אויף. ל איינס דריי נול פינף, וואן טרי זירא פייוו, ס'האט געדויערט פינף שעה און אכט און פופציג און א האלב מינוט, א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת נח, דער שיעור פון די וואך, די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אלע אנדערע זאכן וואס ס'עומד על הפרק איז אויף קעסטל איינס דריי נול פיר, וואן טרי זירא פאר, ס'האט געדויערט צוויי שעה און זעקס.

טל איינס דריי נול צוויי וואן טרי זירא טו, ס'האט געדויערט צוויי שעה און זיבן און דרייסיג מינוט. א גוטן און א פרייליכן שבת, א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב יום טוב, די וועכנטליכע שיעור וואס איז אפצוהיטן די קינדערלעך קעגן פעדאפיילס און קעגן אלע אנדערע פגעי הזמן איז אויף קעסטל איינס דריי נול איינס. וואן טרי זירא וואן, ס'געדוירט פֿיר שעה און קנאפע צען מינוט, הערטס עס אויס ענד סעיפגארד יור טשילדרען, האטס אלע א פרייליכן יום טוב. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וילך, ס'איז אויך שבת שובה, די שיעור האט צוויי חלקים, איין חלק איז פון די אלע זאכן וואס מ'רעדט כסדר וועגן אפהיטן די קינדער, דאס איז אויף קעסטל איינס, צוויי נײַן נײַן, וואן טו ניין ניין, ס'האט געדויערט צוויי שעה און אַכט און פֿופֿציק מינוט, ס'האט אויכעט וועגן זייער אסאך וויכטיגע זאכן וואס ס'עומד על הפרק. די צווייטע חלק איז אויף קעסטל איינס דרײַ נול נול דרײַצן הונדערט, ס'האט געדויערט איין שעה און קנאפע צוויי מינוט, דארט איז דא וויכטיגע זאכן וועגן די אזוי גערופענע. גזירת החינוך. סלעש הכסף. ס'איז אויכעט וועגן דראגס וואס האט זיך אריינגעכאפט אין ישיבות און אין מיידל סקולס ביי די היימישע, און נאך דברים העומדים על הפרק. האטס א גוטן שבת און א פרייליכן יום טוב, ס'זאל נישט ארויסקומען חלילה קיין שום מכשולות אין קיין שום בית מדרש און אין קיין שום מקווה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת נצבים, נאך א מזל ס'גייט נישט נצבים וילך ווייל דער שיעור איז איבער אכט א האלב שעה, ס'געגאנגען צוויי וואלט'ן געווען. נאך לענגער. כ'האב געוואלט זאגן אז די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און פון אלע וויכטיגע זאכן וואס איך רעד יעדע וואך איז זייער לאנג געווארן, ס'איז אזוי לאנג געווארן אז ס'איז אכט שעה מיט ניין און דרייסיג מינוט, ס'איז צו לאנג, האב איך עס אפגעשניטן צוטיילט אויף העלפט, ס'איז דא חלק א' און חלק ב', אדער A און B. חלק א', A, דאס איז פֿיר שעה און זיבן און צוואַנציק מינוט, דאס איז אויף קעסטל איינס, צוויי נײַן זיבן וואן טו נײַן סעווען חלק B דאס איז די צווייטע חלק דאס געדוירט פֿיר שעה און צוועלף מינוט דאס איז אויף קעסטל איינס צוויי נײַן אַכט וואן טו נײַן עיט אינאיינעם איז עס אַכט שעה און נײַן און דרײַסיק מינוט האטס אלל א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א גוט געבענטשט יאר זאלטס האבן אלעס גוטס נאר איין זאך געדענקט די שליסל פונעם גאנצן דאווענען מיטן מחזור מיט קויפן צי פון אלע זאכן זאלט עטס געדענקען יו העוו טו פראטעקט ענד וואטש יור טשילדרען. א גוטן שבת און א גוטן יום טוב. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא. דער שיעור האט צוויי חלקים. די ערשטע חלק איז די רעגולער שיעור פון אלע וויכטיגע זאכן וואס מען דארף רעדן און וויאזוי מען זאל אפהיטן די קינדער, ס'קומט א יום טוב, ס'נישט דא קיין חדר, דעיס איז אויף קעסטל איינס, צוויי נײַן פֿינף, וואן טו נײַן פייוו, ס'איז געדויערט זיבן שעה און פֿיר און צוואַנציק מינוט, די צווייטע חלק ס'איז א אינטערוויו פון צוויי זייער חשובע מענטשן, איינער הייסט ר' חיים שלום לעפקאוויטש און די צווייטער הייסט ר' יענקעלע כהן, דאס איז אויף קעסטל איינס. צוויי נײַן זעקס וואן טו נײַן סיקס ס'איז געדויערט א שעה און צוועלף מינוט, דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל האבן שכל זיך גוט אויסצובעטן ביים אייבערשטן א גוט געבענטשט יאר און מען זאל פטור ווערן פון די אלע רשעי ישראל, א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא, דער שיעור די וואך איז צוטיילט אויף צוויי חלקים, די ערשטע חלק איז אויף קעסטל איינס, צוויי נײַן דרײַ, one two nine three, ס'האט געדויערט אומגעפער פֿיר שעה און דרײַצן מינוט, און די צווייטע חלק איז אויף קעסטל איינס צוויי נײַן פֿיר, one two nine four, און ס'האט געדויערט בערך פֿיר שעה און פֿינף מינוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים, דער שיעור קעגן די פעדעפיילס מיט אלע אנדערע צרות וואס מען שלאגט זיך יעצט. קעגן דראגס ענד וואט נאט איז אויף קעסטל איינס צוויי נײַן צוויי, וואן טו נײַן טו. ס'איז געדויערט זעקס שעה און אַכט און צוואַנציק מינוט. הערט עס אויס ביקאוז יו וויל בי ווערי שאקט פון וויאזוי די וועלט זינקט. און איך בעט יעדן איינעם עטס זאלטס האבן א פרייליכן שבת און א לעכטיגן שבת, דאנט געט אפסעט, דזשאסט דו קאנסטראקטיוו. כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה, ס'איז אויך ראש חודש אלול, דער שיעור פון די וויכטיגע זאכן, די מלחמה קעגן פעדאפיילס מיט אלע אנדערע צרות וואס מ'האט אנגעדרייט אויף כלל ישראל איז אויף קעסטל איינס צוויי נײַן איינס, וואן טו נײַן וואן, ס'איז געדויערט פֿינף שעה און צען מינוט, האטס א פרייליכן שבת, א גוטן חודש און א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב דער שיעור פון די מלחמה קעגן די פעדעפיילס און נאך אנדערע וויכטיגע זאכן וואס איז עומד על הפרק איז אויף קעסטל איינס צוויי ניין נול וואן טו ניין זירא. ס'איז געדויערט פינף שעה און זעקס און דרייסיג מינוט. יעצט נאך פיר שעה און איין און דרייסיג מינוט קומט ארויף צוויי שיעורים פון פון ר' יענקעלע כהן און ער רעדט דארטן זייער שיין באריכות. איז וועגן דעם אזוי גערופענעם וואס אונז רופ'מיר חינוך הטהור, ער איז מסביר אונזערע פראבלעמען וואס אונז האבן מיט אונזער חינוך וועגן כח הפועל בנפעל, הערט עס אויס און וועט עטס האבן א געוואלדיגן מוסר השכל פון דעם, א גוטן שבת און א גוטן חודש אלול און א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר פאר כלל ישראל. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ואתחנן, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און נאך וויכטיגע זאכן איז אויף קעסטל איינס, צוויי אַכט נײַן, וואַן טו עיט נײַן, ס'איז געדויערט פֿינף שעה און דרײַ און דרײַסיק מינוט, האָטס אַ גוטן, אַ פֿריילעכן, אַ לעכטיקן שבת, און אַלעס גוטס און פֿריילעך זאָל זײַן בײַ ענק. אַ גוטן ערבֿ שבת קודש, פּרשת דברים, שבת חזון. דער שיעור פֿון דער וואָך פֿון אַלע ייִדישע צרות וואָס האָט אונדז באַטראָפֿן ליידער איז אויף קעסטל איינס, צוויי אַכט אַכט וואַן טו עיט עיט, ס'געדויערט פֿיר שעה און אַכט מינוט. האָטס אַ פֿריילעכן און אַ לעכטיקן שבת און אַ גרינגן תּענית. אַ גוטן ערבֿ שבת קודש פּרשת מטות און מסעי ראש חודש אָבֿ. דער שיעור פֿון דער מלחמה קעגן פּעדאָפֿײַלס און אַלע אַנדערע שווערע זאַכן וואָס ס'באַפֿאַלט נעבעך כּלל-ישׂראל איז אויף קעסטל איינס, צוויי אַכט זיבן וואַן טו עיט סעווען, ס'איז געדויערט פינף שעה און דרײַ און פֿערציק מינוט, האטס אלע א פרייליכן חודש און א גוטן שבת, לעכטיג און ישועות און רפואות און אלעס וואס יעדער ברויכט. ס'איז דא אן עמערדזשענסי אויף וואן טו עיט סיקס, איינס צוויי אַכט זעקס, א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס, שבת מברכן. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אנדערע וויכטיגע זאכן וואס איז עומד על הפרק איז אויף קעסטל איינס צוויי אַכט פֿינף, One Two Eight Five, ס'געדויערט זעקס שעה און קנאפע זעקס און דרײַסיק מינוט, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל נתהפך ווערן די אלע טרויעריגע טעג. צו גוטן. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בלק. די וואך איז דא צוויי חלקים אינעם שיעור. דער ערשטער חלק איז די מלחמה קעגן פעדאפיילס מיט די אלע אנדערע צרות וואס כלל ישראל גייט דורך. דאס איז אויף קעסטל איינס צוויי אַכט דרײַ, וואן טו עיט טרי. ס'געדויערט זעקס שעה מיט קנאפע איין און דרײַסיק מינוט. די אנדערע חלק איז קעגן די וואלן וואס אלע אונזערע הייליגע רבנים צדיקים גאונים הייסן מען זאל וואוטן פאר זיי, וואס דאס איז ממש ממש אביזרייהו דגילוי עריות, דאס איז אויף קעסטל איינס צוויי אַכט פֿיר, one two eight four, און דאס געדויערט צוויי שעה און זיבעצן און א האלב מינוט, הערטס עס אויס, וועט עטס וויסן וואסערע נסיונות כלל ישראל גייט דורך. א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת, שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס. פלאס אנדערע וויכטיגע זאכן איז אויף קעסטל איינס צוויי אַכט צוויי, וואן טו טו עיט טו, ס'האט געדויערט פינף שעה מיט כמעט נאך פינף מינוט, א גוטן און א לעכטיגן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת קורח, די שיעור פון די וואך קעגן פעדעפיילס און קעגן וועקסינס און קעגן אלע אנדערע צרות איז אויף קעסטל איינס

אַכט נול, one, two, eight, zero, ס'האָט געדויערט דרײַ שעה און אַ ביסל מער ווי צוויי און פֿערציק מינוט. אַ גוטן און אַ פֿריילעכן שבת, אַ גוטן ערבֿ שבת קודש, פּרשת בהעלותך. דער שיעור קעגן פּעדאָפֿײַלס און אַלע אַנדערע צרות ישׂראל וואָס עס גייט פֿאָר איז צעטיילט אויף צווייען. דער ערשטער חלק איז אויף קעסטל, איינס, צוויי, זיבן, אַכט, one, two, seven, eight, און ס'האָט געדויערט פֿיר שעה און דרײַ און צוואַנציק מינוט.

א גוטן ערב שבת קודש, פרשת במדבר, און אויכעט ערב שביעות. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי זיבן זעקס, וואן טו סעווען סיקס. ס'האט געדויערט דריי שעה און צוואנציג מינוט. האטס א פרייליכן שבת און א לעכטיגן יום טוב. דער שיעור פון פרשת בחוקותי וואס האט אפאר טעג געשפעטיגט, איז אויף קעסטל איינס צוויי זיבן פיר וואן טו סעווען פאר, סגייט נאך קומען א קליינער שיעור ממש די לעצטע וויכטיגסטע זאכן וואס איז וויכטיג אויף אפצוהיטן די קינדער דורך אזא לאנגן יום טוב, און ס'וועט מערטשעם ארויפקומען פאר שבת, דער שיעור איז דריי שעה און איין און צוואנציג מינוט, כ'האב אויך ארויפגעלייגט די מוזיק פאר שביעות אזוי ווי יעדעס יאר אויף קעסטל. צוויי, זיבן, פינף, וואן, טו, סעווען, פייוו. ס'איז דריי שעה און דריי און צוואנציג מינוט. ס'איז אויכעט דא א נייע זאך אז כ'האב שוין געזאגט מיר מאכן מער צו א נייעם האטליין ווייל מענטשן באקלאגן זיך אז זיי הערן אויף צו הערן און זיי געדענקען נישט ווי צוריק צו גיין, איז אלע זאכן וואס דער עולם האט פארלאנגט האט מען יעצט צוגעשטעלט, און די נייע האטליין איז איינס פֿינף איינס אַכט נײַן צוויי פֿיר נול דרײַ נײַן נײַן, וואן פייוו וואן עיט ניין טו פאר זירא טרי ניין ניין, צו אלע א לוסטיגן, א לעכטיגן פרייליכן שבת. און א קבלת התורה אזוי ווי עס דארף צו זיין. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר, דער שיעור די וואך איז איינגעטיילט אויף דריי חלקים, דער ערשטער חלק איז אויף קעסטל איינס צוויי זיבן נול, one two seven zero, און עס האט געדויערט איין שעה און פינף און דרייסיג מינוט, דער צווייטער חלק איז אויף קעסטל איינס.

סוף פסח. א גוט מארגן, היינט איז מיטוואך פרשת מצורע, איך לייג ארויף דעם פארשפעטיגטן שיעור פון פאריגע וואך פון פרשת תזריע, כ'האב עס נישט געקענט ארויף לייגן פריער וועגן אסאך טרדות וואס ס'טוט זיך מיט די פליטים פון אוקריין, שיעור דוירט דרײַ שעה און אַכט און פֿופֿציק מינוט, ס'איז אויף קעסטל איינס. צוויי זעקס צוויי וואן טו סיקס טו האטס אלע א סעיף וואך און א סעיף ערב פסח און א כשר'ן און א לעכטיגן פסח און ס'זאל זיין אפגעהיטן פון אלע בייזע זאכן רוחניות און בגשמיות. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תזריע, און אויכעט ערב שבת פרשת החודש, שבת החודש, און אויכעט ערב שבת החודש הזה. לכם ראש חדשים, און וועגן דעם מאכט מען דריי קוגלעס, ס'איז אבער דא נאך א זאך, מ'נעמט ארויס דריי ספר תורות פון דעם ארון קודש, עס ווערט געברענגט אין ספר היכלות פון רבי ישמעאל כהן גדול, ער זאגט דארט סודות וואס טוט זיך אין הימל, זאגט ער אז ס'איז דא היכלות וואס איז צוגעשפארט א גאנצע צייט וואס קיינמאל ווערט עס נישט געעפנט, מ'עפנט עס נאר ווען מ'נעמט ארויס דריי ספרי תורות שבת קודש, מ'קען זיך דעמאלטס אויסבעטן ביים הייליגן באשעפער וואס מ'ברויך ישועות שלא כדרך הטבע, וויל איך זייער. שטארק אז יעדער איינער זאל גיין אין שול און מען זאל נישט רעדן ווען מען נעמט ארויס דעם ספר תורה ווען מען זאגט בריך שמיה, דעמאלטס ווען מ'עפנט אויף דעם ארון קודש ארויסשטעלן דעם ספר תורה, עס איז דעמאלטס דער גרעסטער מקור הרחמים, און יעדער זאל זיך אויסבעטן אלעס וואס ער ברויך, געזונט, פרנסה, קינדער, הרחבת הדעת, און אויך א כשר'ן פסח, און דער איבעריגער שיעור וועט קומען אם ירצה השם די קומענדיגע וואך, עס איז שוין אנגעגרייט אבער עס איז נאכנישט ארויפגעגאנגען. א גוטן ערב שבת קודש פאר. ס'איז שמיני, שבת מברכין ניסן, ס'איז אויכעט פרשת פרה, ס'איז דא די וואך זייער א לאנגער שיעור, איז עס איינגעטיילט אויף צווייען, די ערשטע חלק פון שיעור איז אויף קעסטל איינס צוויי זעקס נול, וואן טו סיקס או, ס'געדויערט צוויי שעה און דריי און פערציג און א האלב מינוט, די צווייטע חלק איז אויף איינס

צוויי פינף ניין וואן טו פייוו ניין ס'האט געדויערט פינף שעה און קנאפע אכצן מינוט הערטס אלעס אויס האטס א פרייליכן פורים און א כשר'ן שבת און א פרייליכן פסח. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויקרא, ס'איז שבת זכור, די שיעור אויף אלע וויכטיגע זאכן וואס ס'טוט זיך היינט און אויך וועגן אפהיטן די קינדער ס'קומט פורים אלעס איז געזאגט אויף קעסטל איינס צוויי פינף אכט, וואן טו פייוו עיט, עס געדויערט פינף שעה און אכט און דרייסיג מינוט, טעיק טיים אוט ענד ליסן טו איט, איט'ל דעפענעטלי העלפ יו טו רעיז יור טשילדרען אין קרייסיס. א גוטן און א פרייליכן שבת און א גוטן און א פרייליכן פורים. א גוטן ערב שבת קודש פרשת פקודי, דער שיעור די וואך איז אויף קעסטל איינס. צוויי פינף זיבן, וואן טו פייוו סעווען, ס'האט געדויערט דריי שעה און זעקס און צוואנציג מינוט, האטס א גוטן שבת, א פרייליכן פורים, און א כשר'ן פסח, א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקהל, ס'איז אויכעט, שבת מברכן, אדר ב', דער שיעור איז צוטיילט אויף צוויי חלקים, דער ערשטער חלק איז אויף קעסטל איינס,

נאכדעם איז דא נאך א שיעור וואס דאס איז אויף וואן טו פייוו או, איינס צוויי פינף נול, דאס געדויערט פֿיר שעה און פֿינף און פֿופֿציק מינוט, דאס איז פון סענעטער ראן דזשאנסאן וואס ער האט געהאט אן אסיפה אין סענעט אין וואשינגטאן און יעדער האט געזאגט זיין מיינונג וואס גייט פאר מיט די וואקסינען און ווי פאלטש אלעס איז און אלעס איז ריקארדעד הערטס עס אויס עטץ זעהן ווי מען האט אונז געפירט שולל נאכדעם איז דא נאך איין שיעור אויף וואן טו פייוו וואן, דאס איז טערטי פאר מינוטס, פֿיר און דרײַסיק מינוט, און דאס איז וועגן די פרויען און די מיידלעך זאלן זיך האלטן זויבער, קלין, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ווען נישט באקריגט מען געוויסע אינפעקשאנס. הערטס עס אויס, א גוטן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, שבת בשלח. ס'איז אויך איצט שבת שירה. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויך צו וואטשן די קינדער איז אויף קעסטל וואן טו פאר עיט, איינס צוויי פיר אכט. ס'געדויערט דריי שעה און צוויי און דרייסיג מינוט. האטס אלע א לעכטיגן שבת, א גוטן שבת און א סעיף שבת, און א שבת דער אייבישטער זאל אונז געבן מן פאר יעדן מען זאל האבן צו דעקן דעם בודזשעט. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא. ס'דא צוויי שיעורים די וואך.

א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא, ניין ניין ניין פרשת וארא, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און וויכטיגע זאכן וואס מען דארף רעדן און באטאנען איז אויף קעסטל איינס צוויי פיר פיר, one two four four. ס'געדויערט פֿיר שעה און זעקס און פֿופֿציק מינוט. אין די זעלבע צייט די וואך איז דא נאך א חלק פון דעם שיעור, ווייל דאס איז געווען די ביטערע אומגליק וואס האט אונז באטראפן מיט וואלדער, און מען האט ערשט אנגעהויבן, מען ווייסט נאכנישט ווי טיף דאס וועט זיך נאך ענדיגן, דאס איז אויף קעסטל איינס צוויי פיר פינף, one two four five, און דאס געדויערט דריי שעה און איין און פֿופֿציק מינוט. סאו בסך הכל די וואך האלט איך ענק ביזי אויף ניין שעה באט רבותי ס'איז זייער וויכטיג מ'האט געוואלט גנב'נען אונזערע קינדער און דער אייבישטער האט געמאכט א נס אז מ'האט דאס אפגעשטעלט ס'איז דא אסאך וויקטימס וואס זיי דארף מען העלפן און ס'איז דא וואס האבן זיך שוין גענומען דאס לעבן ס'איז א חורבן כ'האב ענק געווארנט ווען איך איכ'ל ארויסקומען אז איך בין גערעכט עמיר אלע וויינען איך אויכעט האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות די וואך איז.

צוויי פיר צוויי, one two four two, דאס איז א לאנגער שיעור פון דאקטוירים און זיי זאגן פארוואס אזויפיל קינדער ווערן געבארן היינט סטיל בארן, מאמעס האבן מיסקערידזשעס, פארטיגע נפלים און נישט פארטיגע נפלים קומען אלעס פון די וואקסינען. דאס געדויערט דרײַ שעה און זיבן און פֿופֿציק מינוט. די פערדער שיעור די וואך איז אויף קעסטל איינס צוויי פיר דריי, one two four three. און דאס איז וועגן די פרויען באדי, סיי חתונה געהאטע פרויען און סיי מיידלעך, און די מאמעס און די מחנכים קענען נישט רעדן מיט זיי, די מאמעס שעמען זיך מען זאל נישט זאגן זי איז א חזיר'טע, און די מחנכים קענען נישט ווייל די הנהלה וועט זיי ארויסווארפן, און ס'איז דא אסאך פראבלעמען זיך האלטן זויבער מיט היידזשין, ס'איז דא פראבלעמען מיט יעסט אינפעקשאנס, און איך גיי דורך יעדע זאך צוביסלעך, די וואך האב איך אנגעהויבן, און ס'וועט קומען נעקסטע וואך און אזוי ווייטער. העז טו בי ספאוקען אבאוט, עס געדויערט צוויי און דרײַסיק מינוט, טוירטי טו מינוטס. האטס אלע א פרייליכן שבת און א סעיף שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויך אנדערע וויכטיגע זאכן וואס איז עומד על הפרק, אזוי ווי די וועקסינס איז אויף קעסטל איינס צוויי דריי אַכט, וואן טו טרי עיט, ס'האט געדויערט פֿיר שעה ווייניגער א מינוט. אזוי ווי ס'איז אויך דער סדר די וואך

פרייליכן שבת! א גוטן זאת חנוכה תשפ"ב. ס'איז היינט זונטאג ביינאכט, איך לייג יעצט ארויף דעם פארשפעטיגדיגן שיעור פון די געוועזענע וואך דאנערשטאג ביינאכט, די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויכעט קעגן די וואקסינס וואס מען וויל הרג'נען אלע קינדערלעך נעבעך. ס'געדויערט דריי שעה און נײַן און צוואַנציק מינוט. ס'איז אויף קעסטל איין. צוויי דריי זעקס וואן טו טרי סיקס האטס אלע א פרייליכן חנוכה און א גוטן חודש און א גוט יאר און מען זאל זוכה זיין סזאל שוין בטל ווערן די גזירה ווייל סאיז א ארגערע גזירה ווי היטלער סאך ארגער פאר מען הייבט אן אויסצוהארגענען די קינדער זיי זאלן אנהייבן קראנק צו ווערן סוועט זיין יענער חורבן. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב, דער שיעור פון דעם וואך מיט די מלחמה קעגן פעדאפיילס, איז אויף קעסטל

קיינעם נישט פארציילט. ס'איז דורך א קאואינסידענס בין איך עס געוואויר געווארן. על כל פנים האב איך צוריק נאכאמאל געלייגט דעם שיעור פון איינעם נחום אטיק, וואס ער איז דאס מסביר שיין באריכות, כדי די לומדים זאלן עס קענען פארשטיין. דאס געדויערט פֿיר און דרײַסיק און א האלב מינוט, און ס'איז אויף קעסטל איינס צוויי דריי פינף, one two three five. ס'איז נאכגעזאגט פון פאריגע וואך. ס'איז נישט קיין מיסטעיק, כ'האב עס ארויפגעלייגט ווייל מ'האט עס פארלאנגט. האטס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן. סעיף חנוכה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישלח. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און נאך וויכטיגע זאכן וואס איז עומד על הפרק איז אויף קעסטל איינס צוויי דריי דריי, וואן טו טרי טרי. ס'האט געדויערט פינף שעה און קנאפע זיבן מינוט. ס'טראגט אסאך געדולד ביקאוז איטס ווערי ווייטעל אינפארמעישן. א גוטן א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויצא. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס. פיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי דריי צוויי, וואן טו טרי טו, ס'האט געדויערט פיר שעה און זיבעצן מינוט. ס'איז אויך דא אסאך אנדערע עניינים אויך די וואך. א גוטן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תולדות, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי דריי איינס, וואן טו טרי וואן, עס געדויערט

ס'איז אויף קעסטל איינס צוויי צוויי ניין, וואן טו טו ניין, ס'איז געדויערט דריי שעה און זעקס און צוואנציג מינוט, ס'ווערט דארט אויך גערעדט באריכות וועגן די מלחמה קעגן די וועקסין און וועגן די מלחמה וואס די דעמאקראטן מאכן אן פאר אמעריקע און אסאך וויכטיגע זאכן וואס איז כדאי יעדער איינער זאל וויסן. סאו האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן און א געזונטן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך

צוויי צוויי זיבן וואן טו טו סעווען, ס'האט געדויערט צוויי שעה און קנאפע פופציג מינוט, סאו א גוטן שבת. כ'האב געוואלט בעטן דעם עולם אז ס'איז דא א מענטש וואס ער דארף אדורכגיין א הארץ פראצעדור די קומענדיגע וואך, און ער האט געבעטן אז מ'זאל מתפלל זיין פארן אז ס'זאל דורכגיין בשלום, ער הייסט משה בן מלכה, דער אייבערשטער זאל אים שיקן א רפואה שלימה. און די דאקטוירים זאלן זיין גוטע שלוחים, א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בראשית, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי צוויי זעקס, וואן טו טו סיקס, עס האט געדויערט פֿיר און דרײַסיק און א פערטל מינוט, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, אם ירצה השם די אנדערע וואך, עס וועט קומען ווייטער די לאנגע שיעורים אזוי ווי אמאל, עס איז נאר געווען יעצט ימים טובים מיט אנדערע זאכן, אבער אם ירצה השם ס'וועט צוריק קומען. א גוטן ערב יום הקדוש תשפ"ב צו הערן דעם שיעור, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל וואן טו טו פייוו, איינס צוויי צוויי פינף, ס'געדויערט צוויי שעה און זעקס און פֿערציק און א האלבן מינוט, האטס א פרייליכן יום טוב און בעטס ענק אויס אלעס גוטס פאר ענק און פאר כלל ישראל. א גוטן ערב שבת קודש פרשת אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם.

און געטס אכטונג אויף ענקערע קינדערלעך, וועט עטס האבן פון זיי אסאך אידיש נחת. א גוט שבת און אויך א געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת שופטים, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי צוויי צוויי, וואן טו טו טו. עס געדויערט פֿיר שעה און אַכט מינוט. רבותי דעט דיס וויל קיפ יו ביזי ענד סעיף, יעצט האטס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן אלול און א גוט געבענטשט יאר.

פרייליכן תשעה באב, ס'זאל נתהפך ווערן לשמחה ולששון. א גוטן ערב שבת קודש פרשת מטות ומסעי, ס'איז אויכעט ערב שבת ראש חודש אב. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי איינס זיבן, וואן טו וואן סעווען, ס'האט געדויערט א שעה און אַכט און פֿופֿציק מינוט, האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.

צוויי שעה און פיר מינוט. האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א גרינגן תענית. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת חוקת. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי איינס פיר, one two one four, ס'האט געדויערט צוויי שעה מיט א מינוט מיט אביסל, הערט עס אויס און וואטשטס אויף די קינדער, ס'קומט שוין זומער. האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און פרייליכע און לעכטיגע טעג. א גוטן ערב שבת קודש.

חלק איז אויף קעסטל וואן טו וואן טו און ס'האט געדויערט א שעה און איין און פֿופֿציק מינוט. האטס א גוטן א פרייליכן א לעכטיגן שבת אלעס גוטס. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהעלותך די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל וואן טו וואן זירא איינס צוויי.

מדבק זיין צום בורא כל עולמים מיט שיינע נגינה. ס'איז אויך דא ניגונים פון דביקות לכבוד שבועות, דאס איז אויף קעסטל וואן טו זירא עיט, איינס צוויי נול אכט, ס'האט געדויערט קנאפע א שעה. האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב און מ'זאל זיין סעיף. א גוטן און ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותי, איך לייג דא ארויף אפאר מינוט אן עמורדזשענסי, און די קעפל דערפון איז מדבר שקר תרחק ויראת מאלוקיך, ס'איז אויף קעסטל איינס צוויי נול פינף וואן טו זיראו פייוו און האטס א גוטן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותי. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס צוויי נול פיר וואן טו זיראו פאר. ס'האט געדויערט אביסעלע מער ווי דריי שעה. הערטס עס אויס און האטס א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס.

שלומקי אין א האלבן מינוט. האטס א פרייליכן שבת און זאלטס זיין סעיף תמיד. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תזריע און מצורע. די וואכעדיגע שיעור די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל וואן טו זירא זירא איינס צוויי נול נול צוועלף הונדערט. ס'האט געדויערט א שעה און אַכט און פֿופֿציק מינוט. הערטס עס אויס און האטס א גוטן א לעכטיגן א פרייליכן שבת. א גוטן ערב

איידער און פון אנדערע זאכן, ס'וועט קומען אם ירצה השם מאנטאג צוויי ארום, א קורצע שיעור. האטס אלע א לעכטיגן שבת און א פרייליכן יום טוב. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקרא. דער שיעור פון די וואך, דאס האט צו טון מיט די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויכעט קעגן די קאמאן קאור, איז אויף קעסטל איינס איינס נײַן זעקס, One One Nine Six. ס'האט געדויערט פֿיר שעה און זיבעצן און א האלב מינוט. הערטס עס אויס און האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן פסח. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקהל פקודי, ס'איז אויך שבת החודש, אויך שבת מברכים וואס מ'בענטשט חודש ניסן, שבו ישועות מקיפות, מ'געט אויף קרעדיט געט מען ישועות, די שיעור פון די מלחמה קעגן די פעדאפיילס, איז אויף קעסטל, איינס איינס נײַן פֿינף, One One Nine Five, ס'האט געדויערט א שעה און פֿערציק מינוט, האטס אלע א לעכטיגן שבת און א לעכטיגן חודש און א פרייליכן פסח. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תשא, עס איז אויכעט שבת פרשת פרה, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס נײַן פֿיר, One One Nine. פאר, ס'האט געדויערט א שעה און זעקס און פופציג מינוט. האטס אלע א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה. ס'איז אויכעט פורים. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס נײַן דרײַ, וואן וואן נײַן טרי. ס'געדויערט א שעה מיט נײַנצן און א פערטל מינוט. האטס א פרייליכן פורים און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תרומה, פרשת זכור. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס נײַן איינס, One One Nine One. ס'האט געדויערט צוויי שעה און קנאפע פינף מינוט. ס'איז אויך דא א אינטערוויו וועגן קאמען קאור, ס'האט געדויערט אומגעפער איין שעה און דרײַ און פֿופֿציק מינוט, און דאס איז אויף קעסטל איינס איינס נײַן צוויי, One One Nine Two. הערטס אויס און האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן פורים. א גוטן ערב שבת קודש פרשת משפטים, ס'איז אויכעט שבת שקלים, און ס'איז אויכעט שבת ראש חודש, דער אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל ארויס קומען נאר שמחה וששון פאר אלע אידן, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפייעלס איז אויף קעסטל וואן וואן ניין זירא, איינס איינס ניין נול, ס'געדויערט א שעה און זיבן און דרייסיג מינוט, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און אלעס גוטס. א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו, ס'איז אויכעט. שבת קבלת התורה, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס אַכט נײַן, one one eight nine, עס געדויערט צוויי שעה און פֿופֿציק מינוט, האטס א גוטן א פרייליכן שבת און א לעכטיגן קבלת התורה. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בשלח שבת שירה, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס און אויך וועגן די וואקסינען מיט די קאוויד וואס ס'גייט דא פאר יעצט איז אויף קעסטל.

פרשת ויחי, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס אַכט פֿיר, One One Eight Four, עס געדויערט צוויי שעה און איין און דרײַסיק מינוט, האטס אלע א גוטן און א פרייליכן שבת. א גוט יאר, די וואך גייט ויחי יעקב, היינט איז זונטאג, איך לייג עס ארויף גראד זונטאג, ווייל אלע יארן קאלן מיך מענטשן ווי גוט ס'איז פאר זיי, זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט די אלע זאכן, זיי האבן נישט. קען דעם ניגון, איך דענק ביי מיין טאטן זכרונו לברכה ביי די ואני, דאס איז געווען א גאנצע זאך ואני, מען האט עס געמוזט קענען מיטן טראפ און מיטן דריי און מיטן קוועטש, אך עניוועי, מען האט נישט אריינגעברענגט אהבת התורה זעהט מען אזוי אויס, למעשה שטעל איך עס ארויף אויף קעסטל וואן או פייוו סעווען, טען פיפטי סעווען, עס האט געדויערט גאנץ א לאנגע צייט, אבער מען מוז נישט הערן דאס גאנצע מיטאמאל, מען קען הערן יעדן טאג. אביסל, אלע יארן פלעג איך זאגן אז די סדרה ויחי איז געווען א קילער, דעמאלטס האט מען געהארגעט די קינדער, היינט זאג איך עס שוין נישט, ווייסט פארוואס? הא הא ברוך השם די מלמדים ציטערן צו טאטשן א קינד, ממש איז א מחיה, איך האף אז יעדער וועט הנאה האבן אזוי ווי אלע יארן, און האטס א גוטן טאג און א פרייליכע וואך. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויגש, ס'איז אויכעט עשרה בטבת, דער שיעור, די מלחמה קעגן די פעדאפיילס, איז אויף קעסטל איינס. איינס אַכט דרײַ, וואן וואן עיט טרי, עס געדויערט פֿיר שעה און אַכט און א האלב מינוט, האטס אלע א פרייליכן שבת און א גוטן תענית און פאסט ענק אויס אלעס גוט. א גוטן ערב שבת קודש פרשת מקץ, זאת חנוכה. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס אַכט צוויי, וואן וואן עיט טו, ס'געדויערט צוויי שעה און קנאפע פֿינף און דרײַסיק מינוט. האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן ווינטער. א גוטן מוצאי שבת פרשת וישב, מוצאי שבת חנוכה, ס'איז די דריטע לעכט געווען היינט. צוליב טעכנישע סיבות איז דער שיעור ארויפגעקומען אביסל שפעט, שטאט פרייטאג נאכמיטאג איז עס ארויפגעקומען היינט ביינאכט מוצאי שבת. ס'איז זייער א לאנגער שיעור, ס'האט געדויערט דריי שעה און פופצן מינוט. דער שיעור איז אויף קעסטל איינס איינס אַכט

די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויך וועגן דעם פרעזידענט'ס עלעקשאן איז אויף קעסטל וואן וואן סעווען ניין, איינס איינס זיבן ניין. ס'האט געדויערט צוויי שעה און פערציג מינוט. איך ווייס דאך אז דער עולם וויל האבן וואס צו טון, ס'איז דאך א חאגע, האב איך ענק געגעבן גענוג סחורה. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און מען דארף שוין צוגרייטן די מנורה אויף חנוכה. און אויכעט די סי די סי, דאס איז די אמעריקאנער רעגירונג, האט אזא העלט אפיס און זיי זאגן אז מען טאר נישט עסן קיין ראומעין לעטוס, סא מ'האט שוין צוגענומען די שולן, זיי ווילן שוין שוין צונעמען דעם גאנצן פסח סדר אויך, אבער זיי זאגן מען זאל נישט עסן ס'איז סכנת נפשות. האטס א גוטן און א לעכטיגן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תולדות, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויכעט וואס ס'גייט פאר וועגן די וואלן אין אמעריקע איז אויף קעסטל איינס. איינס זיבן אכט וואן וואן סעווען עיט, ס'געדויערט דריי שעה און זיבן מינוט, הערט עס אויס ענד לייגט צו קאפ צו זעהן וואסערע סכנה מ'איז געווען, ווער ווייסט צו מ'איז שוין ארויסגעקראכן, האטס מיר אלע א לעכטיגן א פרייליכן שבת און א גוטן חנוכה און פון אלעם גוטן וואס מ'ברויך. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל וואן וואן סעווען סעווען, איינס איינס זיבן זיבן, ס'געדויערט א שעה און איין און דרייסיג און א דריי פערטל מינוט. האטס אלע א גוטן א לעכטיגן און א פרייליכן שבת, און א גוטן חודש אויך. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וירא. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס זיבן זעקס, one one seven six, ס'געדויערט בערך א שעה מיט צוואנציג און א האלבן מינוט. האטס אלע א פרייליכן שבת, ענד וואטש אוט פאר יור טשילדרען.

כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אזוי ווי כ'האב געמאכט יעצט זייער אסאך געלט, יעדער זאגט איך האב געמאכט אסאך געלט, אין פסוק זאגט משה רבינו לא חמור אחד מכם נשאתי, מסתמא האט מען אים דאס חושד געווען, האט ער געמוזט זאגן ס'איז נישט אמת, ער ווייסט דאך יא ער ווייסט דאך יענקי דאסקאל, יא נחום מאכט א שווייג ווייל ער האט געלט, שור ער האט דאך מיר געגעבן פערצן מיליאן דאלער האט ער מיר געגעבן, שור נאר ס'איז געווען מאנאפאלי געלט, איז וויל איך ענק זאגן רבותי דעם דינסטאג דארף ער נאכאמאל גיין אין קאורט, ער וועט דאס מסתם שטופן אין סאמע צייט. איך שטופ ווי לאנג דו ווילסט, אבער ווען דעי פוט די די די קייטלעך אויף דיר עסטו גיין דארט ווי דו דארפסט, סא דעם דינסטאג גייט זיין זיין קעיס, גייט זיך אנהייבן, אז מען האפט ס'וועט זיך אנהייבן, און אויב נישט וועט מען עס אפשטופן, און וויאזוי איז עס אין ארץ ישראל, מען געבט אדער א דיחוי אדער א פטור, א פטור קריגט ער נישט, א דיחוי גייט ער קריגן נאך אפאר וואכן, נאך אפאר חודש, עניוועי איך האב נישט קיין גארנישט צו טוהן מיטן געלט וואס ער האט מיר געגעבן, ווייל ס'איז געווען מאנאפאלי געלט, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין די אלע פאקטן. קאקע חבר, איך וואלט קיינמאל נישט גענומען געלט אויף יענעמס בלוט, ווייל טאמער נעמסטו געלט און וועגן דעם זעצט מען נישט איין א פעדאפייל, דאס הייסט בלוט איז דאס, דארפסט דיך נישט זארגן, איך האב נישט גענומען, קודם האט ער נישט געאפערט, אפילו ווען יא וואלט איך נישט גענומען, סא האטס אזויפיל קאנפידענס אין מיר, שכוח. האטס א פרייליכן שבת און הערטס עס אויס, און סעיפגארד יור טשילדרען. א גוטן ערב שבת קודש פרשת.

וואן וואן סעווען טו איינס איינס זיבן צוויי ס'האט געדויערט אומגעפער אנדערטהאלבן שעה הערט עס אויס און האטס א גוטן און א פרייליכן יום טוב און א פרייליכן תמיד א גוטן ערב שבת קודש פרשת האזיני ס'איז אויך שבת שובה די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפייעלס איז אויף קעסטל איינס איינס זיבן איינס וואן וואן סעווען וואן. עס האט געדויערט א שעה און פינף און דרייסיג מינוט, האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גרינגן תענית און זאלטס קענען גוט דאווענען יום כיפור. א גוט ערב ראש השנה תשפ ה אלעם. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס זיבן נול וואן וואן סעווען זירא. עס האט געדויערט אומגעפער צוויי שעה און דריי און א האלב מינוט, האטס אלע א לעכטיגן שבת, א לעכטיגן יום טוב און א לעכטיג יאר. א גוטן ערב שבת קודש.

שבת, און א גוט געבענטשט יאר, און א סעיף יאר, ולא יחמד איש את ארצך, קיינער זאל נישט טאטשן דיינע קינדער חלילה, כי תבואו אל הארץ, ארץ איז שבת קודש מיט א צדיק פשיטא, ולא יחמד איש את ארצך איז אויכעט שבת קודש זאל מען נישט טאטשן די קינדערלעך נעבעך, האטס אלע א פרייליכן שבת און א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס, ס'איז אויף קעסטל איינס.

ראה. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפייעלס איז אויף קעסטל וואן וואן סיקס פייוו איינס איינס זעקס פינף. ס'האט געדויערט בערך צוויי שעה און פינף און צוואנציג מינוט. האטס א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גוטן חודש, א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפייעלס איז אויף קעסטל איינס איינס זעקס פיר וואן וואן סיקס פאר. ס'האט געדויערט בערך א האלבע שעה. ס'איז דא נאך א שיעור די וואך.

עס האט געדוירט אַכט און צוואַנציק מינוט און ס'איז זייער וויכטיג מען זאל עס הערן. האטס אלע א גרינגען תענית און פאסטס ענק אויס אלעס גוטס. כל טוב. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס זעקס איינס, וואן וואן סיקס וואן. ס'האט געדויערט צוויי שעה ווייניגער מיט צוואַנציק סעקונדן. האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת מטות און מסעי. ס'איז אויך שבת מברכין חודש אב, דער וועכענטליכע שיעור קעגן די פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס זעקס נול, ס'האט געדויערט צוויי שעה און זעקס און דרײַסיק מינוט, האטס א פרייליכען א לעכטיגן שבת און תמיד. א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס, די וואך איז דא צוויי שיעורים, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס פינף ניין, וואן וואן פייוו ניין. עס האט געדויערט א שעה און זיבן מינוט. נאכדעם איז דא נאך א שיעור וועגן קדיש, די הויעכקייט דערפון און דאס גרויסקייט דערפון, דאס איז אויף קעסטל פֿינף פֿינף דרײַ, ס'האט געדויערט בערך א האלבע שעה. האטס א פרייליכן און לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת און בלק. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס פינף אַכט, One One Five Eight, ס'געדויערט א שעה און קנאפע נײַן נײַנצן מינוט הארכט אויס זייער וויכטיג א מעסעדזש וועגן פאסטן שבעה עשר בתמוז און האטס מיר א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת קורח אין חוץ לארץ. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס פינף זיבן, One One Five Seven, ס'האט געדויערט א שעה און פינף און פערציג מינוט, א גוטן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח.

די בעל הבית'טעס און זאלן זיך האלטן זייערע דיסטענס, געב איך א שיעור וואס ס'האט געדוירט דרײַ און דרײַסיק מינוט, איך טו דאס יעדעס יאר אזוי? מענטשן באדאנקען מיך מורא'דיג, אזא שמועס ווי א טאטע שעמט זיך און ער האט נישט קיין קארעדזש צו רעדן צו זיין זון און צו זיין טאכטער. דער שיעור איז אויף קעסטל, איינס איינס פֿינף זעקס וואן וואן פייוו סיקס, עס האט געדוירט דרײַ און דרײַסיק מינוט, א גוטן א פרייליכן שבת.

שבת קודש פרשת נשא, די שיעור פון די מלחמה אקעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס פינף צוויי, וואן וואן פייוו טו, ס'דויערט א שעה און זיבעצן און א האלב מינוט. ס'איז אויך דא נאך א שיעור די וואך, א ווארענונג וואס די פאליס האט געווארנט קעגן לעיקוואד אז מ'זאל זיך אלע זאכן אוועק נעמען פון די סטארס ווייל ס'וועט זיין נישט צו גוט, דאס דאס איז אויף קעסטל איינס איינס פינף דריי, ס'דויערט פערצן און א האלבן מינוט. פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבועות און ערב שבת. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל וואן וואן פייוו וואן, איינס איינס פינף איינס, און ס'דויערט פיר און דרייסיג מינוט. האטס א פרייליכן יום טוב און א פרייליכן שבת. היינט איז דינסטאג פאר שבועות, כ'האב ארויפגעלייגט אפאר שעה פון דביקות ניגונים יעדער זאל זיך קענען טרעפן אין זיין פלאץ און אביסל מהרהר זיין בתשובה, מ'זאל זיך שוין אפלאזן איינמאל פאר אלעמאל פון די אלע טרייפענע פראגרעמס ווי מ'לערנט מינות וכפירה, מ'זאל זיך אפלאזן פון. ס'זאל זיין בחורים מיט יונגלעך מיט מיידלעך, און מ'זאל אויפהערן מבזה צו זיין מענטשן פאר גארנישט, לייגן חרמות פאר גארנישט, עטס זענטס גארנישט בעסער ווי א פשוט'ער בעלעבאס, ביסט א רב, ביסט גוט צו פסק'ענען שאלות, באט עטס טארטס אויך נישט מבזה זיין קיינעם, און אז עטס זענטס יא מבזה, יול געט איט בעק אין יור פעיס, סאו יעדער זאל עס אויסהערן, און האטס הנאה, איז אויף קעסטל טען טען, וואן זירא וואן זירא, אחד אפס אחד אפס, און נאך שבועות וועט מען ווייטער אנהאלטן די מערכה ביז לאנג וועט עטס ענק אויסלערנען אז אונז זעמער אויכעט מענטשן און אז עטס ווילטס האבן רעספעקט זאלט עטס געבן רעספעקט ווען נישט וועט עטס נישט באקומען קיין רעספעקט. האטס אלע א פרייליכן שבועות. א גוטן ערב שבת קודש פרשת במדבר. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס פינף נול, וואן וואן פייוו זירא, ס'געדויערט אומגעפער א שעה מיט זיבעצן מינוט. עס איז אויך דא נאך א שיעור וועגן קדיש, ס'געדויערט בערך א האלבע שעה, און דאס איז אויף קעסטל נאמבער פֿינף פֿינף איינס, ס'איז אויך דא די הקדמה צו דעם אויף פֿינף פֿינף נול, דאס איז געווען די פאריגע וואכעדיגע שיעור אויף קדיש, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, אזוי ווי מען גייט ברוך השם אראפ נעמען דעם חרם וואס דער אייבערשטער האט אויף אונז ארויף געלייגט ווייל אונז האבן געטון וואס מען טאר נישט אין אלע שולן און אין אלע מקוואות, בעט איך דעם עולם סטארט טו ביהעיוו יורסעלף, ווייל חס ושלום מען זאל נישט נאכאמאל אויפרעגן דעם אייבערשטן, דאונט. טאטש טשילדרען. א גוטן א פרייליכען שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר בחוקותי. ס'איז אויך שבת חזק. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס פיר אַכט. עס געדוירט אומגעפער דרײַ און פֿופֿציק מינוט. ס'איז אויך דא נאך א שיעור די וואך וואס ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל עס הערן אבער איך וויל אז דעם שיעור זאלן נישט הערן נאר די עלטערן און איך האב עס געמאכט וועגן דעם. אז איך וועל האבן אפאר חדשים פון דעם צו רעדן, וואס דאס איז די גרויסקייט פון קדיש, ווייל זייער אסאך קליינע קינדערלעך וואס האבן נישט געגלייבט אפילו מודה אני קענען זיי נאכנישט און זיי מוזן זאגן יתגדל ויתקדש, כדי זיי זאלן וויסן וואס זיי זאגן, אביסל א ידיעה איז זייער וויכטיג אז מען זאל מאכן אזא שיעור, אבער די וואך די ערשטע וואך דארף מען עס הערן נאר די עלטערן, פון די וואך אנגעהויבן וועט מען עס קענען הערן אפילו קינדער, ס'איז געמאכט אין פעקט מער פאר קינדער ווי פאר גרויסע, אלס די וואך האב איך. אריינגעלייגט געוויסע זאכן וואס ס'איז נאר פאר ערוואקסענע, דאס איז אויף קעסטל איינס איינס פֿיר נײַן, one one four nine, עס געדוירט אומגעפער עס געדוירט אומגעפער פֿינף און צוואַנציק מינוט, האטס אלע א פרייליכן שבת און אלעס גוטס, דער אייבערשטער זאל אונז שוין דערפרייען שמחנו כימות עניתנו, לויט די צרות וואס אונז זעמער דורך. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור, אמור ואמרתו להזהיר גדולים על הקטנים, עס זאלן זען אז די עלטערע מענטשן זאלן וואטשן אויף די קינדער, דאס איז דער גאנצער סוד, דער וועכנטליכער שיעור פון די מלחמה קעגן די חזירים איז אויף קעסטל איינס איינס פיר זיבן, וואן וואן פאר סעווען, עס געדוירט אומגעפער צוויי און א האלב שעה, האטס אייך א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אחרי קדושים, די וועכנטליכע שיעור קעגן די פעדאפיילס, איז אויף קעסטל איינס איינס פיר זעקס, one one four six, ס'האט געדויערט צוויי שעה און זיבן מינוט, האטס א פרייליכן שבת, יעדער זאל ארויסגיין מיט א מאסק, ווערטס נישט פארנט. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תזריע און מצורע, ס'איז אויכעט ראש חודש אייר אני השם רופאיך, ס'איז דא צוויי שיעורים די וואך, איין שיעור איז די געווענטליכע, שיעור, די מלחמה קעגן פעדאפיילס, דאס געדוירט א שעה און זעקס און דרײַסיק מינוט, און ס'געט אויכעט אביסל אויפצוקלערן דעם עולם וואס דער רבונו של עולם וויל פון אונז, און דאס איז אויף קעסטל איינס איינס פֿיר פֿיר, One One Four Four. נאכדעם איז דא נאך א שיעור וואס כ'האב גענומען פון א מגיד שיעור פון ירושלים וואס ער געט זייער אסאך חיזוק, הרב שמעון שפיטצער, זיינס דויערט בערך פֿופֿציק, איין און פופציג מינוט, און איך האב עס ארויפגעלייגט צו געבן אביסל חיזוק פארן עולם, דאס איז אויף קעסטל איינס איינס פיר פינעף, האטס אייך א פרייליכן און א לעכטיגן און א געזונטן און א אפגעהיטענעם שבת, און אויכעט א גוטן חודש. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקהל פקודי שבת החודש, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס פיר. צוויי וואן וואן פאר טו ס'האט געדויערט אומגעפער א שעה און זיבעצן מינוט האטס א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש און א כשר'ן פסח. א גוטן טאג, איך לייג ארויף אן עמורדזשענסי א דרשה וואס בנימין נתניהו וואס ער איז מופיע אלס דער פרעימיער פון מדינת ישראל, די איבריגע טייטלס קענט איר שוין צולייגן איך האב נישט קיין געדולד צו געדענקען, למעשה זאגט ער זייער זייער א וויכטיגע דרשה און ס'איז וויכטיג מ'זאל עס הערן, אבער די צרה איז אז ער רעדט אויף חיברו, דוד המלך זאגט דאך אזוי, ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו, די רוסישע קענען נישט זאגן היברו זאגן זיי חיברו, בקיצור ווער ס'פארשטייט חיברו זאל עס אויסהערן און ווער נישט זאל עס נישט אויסהערן, ער רעדט וועגן די מצב וואס ס'גייט פאר און אלע זאכן ארום און ארום, און עס קען נאך געלונגען, דאס זאג איך, דאס זאגט ער נישט, ס'קען געלונגען אז מדינת ישראל האט די רפואה פאר דעם ווייל מ'טעסט. זעט עס יעצט אויס אקעגן פנים צו זאגן אזוי, און עט די ענד אוו די דעי זאגט מען, כ'האב געליינט אין איינע פון די בלאגס נעכטן, אז איראן האט באשטעלט פון די מעדיצין פאר זייערע מענטשן, וואס ער'ט פונקטליך געזאגט איראן אז לכאורה טאר מען דאך נישט נוצן גארנישט פון ארץ ישראל, אבער טאמער מעט נישט האבן צו נוצן עפעס אנדערש, עט מען עס מתיר זיין צו נוצן בדיעבד, איר הערט וואס דא גייט פאר, העהה. ס'איז גוטע נייעס. עט דאס וואס כ'האב ארויפגעלייגט ס'געדויערט בערך פֿינף און צוואַנציק מינוט, און איר זאלט וויסן רבותי אז ס'איז אויף קעסטל נאמבער איינס איינס פֿיר איינס, one one four one, די שיעור פון פאריגע וואך איז געווען אויף איינס איינס פֿיר נול, דאס איז אויף איינס איינס פֿיר איינס, הערטס עס אויס און זייטס געזונט. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תשא, ס'איז אויך שבת פרשת. פרה, דער שיעור פון די וואך, די מלחמה קעגן פעדאפיילס, איז אויף קעסטל, איינס איינס פיר נול, one one four zero, ס'האט געדויערט א שעה און פיר און פערציג א האלבן מינוט, האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און א פרייליכן תמיד. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה, ס'איז אויך שבת פרשת זכור, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל, איינס איינס דריי ניין, one one three nine.

און א ספעשל שיעור לכבוד די גרויסע שמחה וואס דער באבובער רב פארט אויף ארץ ישראל מיט די חסידים צו געבן חיזוק און דער אייבערשטער זאל העלפן אז זיין פארן און זיין קומען זאל זיין פאר הרמת קרן התורה און הרמת קרן הקדושה און הרמת קרן החסידות. ס'וועט ארויפלייגן קודם א וויכטיגן שיעור וואס ס'געדויערט בערך פֿינף און צוואַנציק און א האלב מינוט וואס דאס איז צוצוגרייטן דעם עולם אז מ'זאל חלילה טון וואס מען טאר נישט, מען זאל נישט אנרירן קינדער, מען זאל נישט גיין אין די מקווה ווען מען שטופט זיך, מען זאל נישט טון די אלע מעשה תעתועים וואס מען האט געטון ביז יעצט איבעראל, ווייל טאמער ס'וועט גיין א פלעק וועט עס גיין אויף יעדן איינעם גלייך, נישט נאר אויף באבוב, ס'וועט גיין אויף גאנץ חסידות און אויף אלע ערליכע אידן. ווארן איך אן דעם עולם וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן. דער שיעור איז אויף קעסטל איינס איינס דרײַ.

איינס דריי דריי וואן וואן טרי טרי, ס'האט געדויערט א שעה און זיבן און דרייסיג מינוט, הערטס עס אויס און נאו וואט טו דא, האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וארא, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל וואן וואן טרי וואן, איינס איינס דריי איינס, ס'האט געדויערט א שעה און זיבן און פופציג מינוט. ס'איז אויך דא א פראגראם אויף א רעדיא סטעישן. על בי סי פון לאנדאן וואס פאק. ס'דא חיות האבן מאלעסטעד קינדער יארן לאנג, קינדער וואס האבן נישט געהאט קיין געהעריגע היים, דאס איז אויף קעסטל איין וואן טרי טו, איינס איינס דריי צוויי, ס'האט געדויערט זיבן און פֿופֿציק מינוט, ס'איז אויף ענגליש, ס'איז זייער וויכטיג מען זאל זיך אויסוויינען ביי אזאלכע זאכן וואס אונז האמיר געטון מיט קינדער, אנבעליוועבל! האטס א פרייליכן שבת און א לעכטיגן חודש שבט שומרם ברכם טהרם. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות.

עס האט געדויערט בערך צוויי שעה און זיבן און צוואַנציק מינוט. א גוטן און א פרייליכן שבת. אזוי ווי אלע יארן לייג איך דאך ארויף ויחי פון א ארץ ישראל'דיגן מלמד, ער צעלייגט עס גוט, און עטס ווילטס עפעס וויסן, איך וויל ענק זאגן נייעס, עטס מיינטס כלל ישראל איז שלעכט, כלל ישראל איז זייער גוט, ווען איך בין אין ניו יארק און מען טרעפט מיך שבת, זאגן מיר מענטשן שכוח, איך האב נישט געוויסט וויאזוי צו לערנען מיט מיין קינד, מיין קינד זאל נישט זען איך בין אן עם הארץ, האב איך דיר אויסגעהערט, און ער האט געזען אז איך קען. און ער איז דאנקבאר. יעצט וויל איך די חזקה ווייטער אנהאלטן, איך שטעל עס ארויף פון א מלמד פון ארץ ישראל, זייער שיין געלונגען מיט אלע הסברים, אזוי ווי איך טוה אלע יארן, און זייטס מוחל הערט עס אויס אפאר טעג ביז שבת, אזוי אז ווען דו פארהערסט דעם זון וועסט אים קענען דערלאנגען א פראסק יעדעס מאל ער האט עפעס נישט געדענקט, בום! סמעק אים אפ! ניין דאס איז נאר סארקעסטיק, ער דער זון זעהן אז דו האסט אינטערעס אין וואס ער לערנט, אפשר וועט ער מער זיך אנשטרענגען.

קעסטל איינס איינס צוויי זיבן וואן וואן טו סעווען, עס האט געדויערט בערך א שעה און פֿינף און פֿופֿציק מינוט. האטס אלע א גוטן א פרייליכן שבת און א פרייליכן חנוכה, נעקסטע וואך איז אויס חנוכה, עס איז איינע פון די גרעסטע טעג אין די אידישע לוח, און א גוטן חודש, ראש חודש איז שבת און זונטאג. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישב, עס איז אויכעט שבת מברכן, טבת. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס צוויי זעקס וואן וואן טו סיקס ס'האט געדויערט בערך א שעה און פֿופֿצן מינוט, א גוטן און א פרייליכן שבת און א גוטן און א לעכטיגן חנוכה און א לעכטיגן תמיד. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישלח, די וואך איז דא זייער א לאנגע שיעור האט מען עס איינגעטיילט אויף צוויי חלקים, די ערשטער חלק איז איין שעה און זעקס און פֿערציק מינוט און די צווייטער חלק איז איין שעה און נײַן און פֿערציק מינוט, א טאטעל פון דרײַ שעה און נײַן און דרײַסיק מינוט. דער ערשטער חלק איז אויף קעסטל איינס איינס צוויי פֿיר, one one two four. דער צווייטער חלק איז אויף קעסטל איינס איינס צוויי פֿינף, one one two five. הערטס עס אויס און האטס א פרייליכן שבת און א גוט געבענטשטן חנוכה. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויצא. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס צוויי דריי וואן וואן טו טרי, ס'האט געדויערט צוויי שעה און זעכצן און א האלבע מינוט, האטס א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תולדות, ס'איז אויך די צווייטע טאג ראש חודש כסלו, דער שיעור אויף די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס צוויי צוויי וואן וואן טו טו, ס'האט געדויערט צוויי שעה און אכט מינוט. מינוט. האטס א פרייליכן א לעכטיגן חודש און א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גוט יאר. ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס צוויי איינס, וואן וואן טו וואן, ס'האט געדויערט א שעה און פיר און צוואנציג מינוט, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. ס'זייער וויכטיג מ'זאל עס אויסהערן ווייל ס'איז דא אסאך געסט פון חוץ לארץ און מ'קען חלילה רעיפן דיין קינד אין א מקווה לית מאן דכר שמיה אז מ'טאר נישט גיין אין זופניק שוויץ זיכער נישט אויסער אז דו ווילסט ארויסקומען א סורס ונכווה. האטס א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וירא, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס צוויי נול, וואן וואן טו זירא, ס'האט געדויערט א שעה און צוויי און דרייסיג מינוט, האטס אלע א לעכטיגן און א פרייליכן שבת. א גוטן. ערב שבת קודש פרשת לך לך, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס איינס אכט, ס'האט געדויערט א שעה און פֿיר און צוואַנציק מינוט, ס'איז אויך דא א דרשה פון א גערער ראש ישיבה וואס רעדט דארט צאם שטותים מיט הבלים, ברעינוואשט דעם יונגן דור, דאס קען מען הערן אויף קעסטל איינס אייןס.

א לעכטיגן שבת, א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בראשית, תשפ"ה, און ס'איז אויך שבת מברכים חודש חשוון. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס איינס זעקס, וואן וואן וואן סיקס, ס'האט געדויערט אריבער פינף און פופציג מינוט. האטס א פרייליכן שבת און א פרייליך יאר און א גוטן גליקליכן ווינטער, הייליג און אפגעהיטן. א גוטן ערב שבת חול המועד סוכות תשפ"ה. פיי, ס'איז דא א קורצע שיעור פון זעקס און דרײַסיק מינוט, דאס האט צו טון וויאזוי מען זאל אובאכט געבן אויף די קינדערלעך אין אזא צייט ווי ס'איז דא שכרות און ס'איז דא דראגס און ס'איז דא זנות, ס'איז דאך זמן שמחתינו, דאס איז אויף קעסטל איינס איינס איינס פֿינף, One One One Five, ס'געדויערט זעקס און דרײַסיק מינוט, און ס'איז זייער וויכטיג מען זאל עס אויסהערן, האב א פרייליך און א. לעכטיגן זמן שמחתנו, נישט קיין הוללות און נישט קיין ליצנות און נישט קיין זנות חס ושלום, פרייליכן יום טוב. א גוטן ערב סוכות תש"פ. דעם שיעור וויאזוי אפצוהיטן די קינדער אין אזא גרויסן הייליגן יום טוב ווי סוכות איז אויף קעסטל איינס איינס איינס פֿיר, עס געדוירט איין און צוואַנציק און א פערטל מינוט, איז זייער וויכטיג מען זאל עס הערן, גוטן און א פרייליכן יום טוב און א סעיף יום טוב. א גוטן ערב יום הקדוש תש"פ. דער שיעור וויאזוי מען גרייט זיך צו צו אזא הייליגן טאג איז אויף קעסטל איינס איינס איינס דריי, וואן וואן וואן טרי, ס'געדוירט בערך א שעה און פֿיר און צוואַנציק מינוט. בעטס ענק אויס אלעס גוטס און ס'זאל זיין א גרינגער תענית און ס'זאל זיין א לעכטיג און א גליקליך יאר פאר יעדן און ס'זאל זיין מחילת עוונות. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויילך שבת שובה, איך לייג היינט ארויף זייער א וויכטיגע צוויי מעסעדזשעס וועגן יום כיפור, סיי פון די וואס מ'טאר נישט פאסטן זיי זאלן נישט פאסטן, און אויכעט וועגן דעם שלאגן כפרות. יעצט קודם קומט ארויף די כפרות און נאכדעם דאס פאסטן, און ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל עס אויסהערן ווייל ס'איז מורא'דיג נוגע. ס'איז אויף קעסטל איינס איינס איינס צוויי, וואן וואן וואן טו, ס'געדוירט א האלבע שעה בערך. א גוטן שבת און א גוט געבענטשט יאר, און א גרינגן תענית. א גוטן מוצאי ראש השנה תש"פ. איך האב ארויף געלייגט אן עמערדזשענסי וואס ס'דויערט צוועלף און א האלב מינוט, ס'איז אויף קעסטל ניינטי ניין, ניין און ניינציג, ס'איז זייער וויכטיג מען זאל עס אויסהערן, א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ניצבים, ס'איז אויכעט ערב ראש השנה, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס איינס איינס, וואן וואן וואן וואן, ס'געדוירט איין שעה און זעקס און צוואנציג און א האלב מינוט, און עס איז זייער וויכטיג עס אויסצוהערן, עס איז א גרויסן יום טוב, עס איז וועגן אפהיטן די קינדער, האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א גוט געבענטשט יאהר פאר כלל ישראל, איך ווינטש יעדן איינעם ברכת כתיבה וחתימה טובה, גרינגערהייט, זאל קענען דורכגיין נאך אסאך יאהרן צו קענען דינען דעם אייבערשטן, מגדל זיין די קינדער לתורה וליראת שמים, א גוט געבענטשט יאהר. אזוי ווי מען זאגט ביים ברית ווינטשט מען אן לתורה לחופה ולמעשים. טובים תורה, און אז מ'וועט זיי נישט מאלעסטן ביי די תלמוד תורה און אין חדר, וועלן זיי זוכה זיין צו גיין אונטער די חופה גאנצערהייט, און נאכדעם וועט זיין מעשים טובים. א גוטן טאג, היינט איז דינסטאג, פרשת נצבים, און ס'איז אויכעט די דריטע טאג פון סליחות. אזוי ווי די אנדערע וואך אם ירצה השם געפאלט זיך ראש השנה, האב איך ארויפגעלייגט א שיעור, ס'דויערט א שעה מיט אפאר מינוט, וויאזוי מ'גרייט זיך צו צום הייליגן יום טוב ראש השנה. דער שיעור איז אויף קעסטל איינס. איינס, איינס, איינס, נול, וואַן, וואַן, וואַן, זיראָ. ס'וועט נאָך קומען נאָך אַ שיעור, ביז אַ טאָג צוויי אַרום, אם ירצה השם. דאָס איז די מלחמה קעגן פּעדאָפֿיילס, וויאַזוי מע דאַרף אָפּהיטן די קינדערלעך, זיי האָבן נישט קיין חדר, זיי האָבן נישט קיין סקול. האָטס אַלע אַ פֿריילעך יאָר. אַ גוטן ערבֿ שבת קודש פּרשת כי תבוא. דער שיעור פֿון די מלחמה קעגן פּעדאָפֿיילס איז אויף קעסטל איינס, איינס, נול, נײַן, וואַן, וואַן, זיראָ, נײַן. ניין, עס געדויערט א שעה מיט עלף מינוט. א פרייליכן שבת און א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה, אשת יפת תואר, דארפסט אריינפאלן אין חודש אלול וואס דאס איז אן אשת יפת תואר, ווייל ס'שטייט אויך מזל אלול איז בתולה, און דו ביסט אין חודש אלול, דו האלטסט אינמיטן א מלחמה און דו זעהסט, אוי געוואלד, דא אן אשת יפת תואר, זאגט די תורה אז דו זאלסט נישט מורא האבן, און דו זאלסט דיך שלאגן, און דער אייבערשטער וועט העלפן. און דו וועסט אם ירצה השם מצליח זיין. די וואך איז פרשת כי תצא. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס נול אַכט, One One Zero Eight, ס'געדויערט א שעה און איין און פֿערציק מינוט. כדי ער זאל זוכה זיין תשובה צו טון באהבה און דער אייבערשטער זאל עס אננעמען און מען זאל אונז פארשרייבן א גוט געבענטשט יאר, און פארשטייט זיך מיט גוטע שידוכים, דאס זאל די גאנצע, אלעס וואס מען טוט ארבעט מען נאר פאר שידוכים, סאו זאל אונז דער אייבערשטער פארשרייבן גוטע שידוכים, א גוט געבענטשט יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים, דער שיעור פון די וואך, די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס. איינס נול זיבן, וואן וואן זיראו סעווען, ס'געדויערט א שעה און פינף און פערציג מינוט, האטס א פרייליכן שבת, א גוט געבענטשט יאר. א גוט יאר, היינט איז מאנטאג פרשת שופטים, ס'איז א טאג נאך ראש חודש אלול, כ'האב ארויפגעלייגט אן עמערדזשענסי אויף קעסטל ניינטי ניין, ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל עס הערן, ווייל ס'איז נוגע פאר דעם קומענדיגע מיטוואך. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה, און ס'איז אויכעט ראש חודש אלול. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס איינס נול זעקס, וואן וואן זירא סיקס. ס'געדויערט בערך א שעה און נײַן און דרײַסיק מינוט. האטס א גוטן און א לעכטיגן פרייליכן שבת, און א לעכטיגן און פרייליכן חודש, און א לעכטיגן און א פרייליכן יאר, כתיבה וחתימה טובה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב, שבת מברכים.

הונדרעט, איז דא אויף עיטי פייוו או פייוו א גאנצע רעקארדינג פון באלד אַכצן מינוט, איך רעד אויף אידיש און ס'איז דא איינער וואס הייסט מעני וועקס, ער דערציילט זיין פרשה, ער רעדט אויף היברו, דרייטס ארויף און הערט עס אויס, און עט'ס הערן ווי ביטער דער מצב איז געווען, האטס א גוטן שבת און א פרייליכן חודש, מען זאל זוכה זיין צום בנין בית המקדש. א גוט יאר, יעצט איז דינסטאג פרשת מטות מסעי, כ'לייג ארויף אן עמורדזשענסי אויף קעסטל ניינטי עיט, ס'געדויערט בערך אַכט מינוט, ס'איז מורא'דיג וויכטיג.

נאכדעם איז דא אן עמורדזשענסי אויף קעסטל ניינטי ניין, ס'איז זייער וויכטיג מען זאל עס הערן, דאס איז וועגן מקווה'ס און וועגן סווימינג פולס, אז ס'איז דא אזא קראנקהייט וואס טאמער מען חס ושלום ס'כאפט זיך אן אויף א מענטש עסט עס אים אויף דאס פלייש, און אונז ארבעט מיר א גאנצע וואך מיט אלע רבנים אין ארץ ישראל און מיט עסקנים און דא אין אמעריקע וויאזוי מען זאל האלטן די מקווה'ס זייער זויבער, ווייל זיי זאגן אז קלארין איז נישט גענוג שטארק צו הרג'ענען די מין זאך. דעם מין ער באציל, הערט עס אויס, עס האט געדויערט פֿיר און צוואַנציק מינוט און פֿיר און פֿופֿציק סעקונדעס. נאכדעם איז דא אויף קעסטל עיטי פייוו הונדרעט איז דא א וועגווייזער אויפן שיעור פון די וואך וואס דארט איז דא פון א ראש ישיבה וואס ער האט מכשיל געווען זיינע תלמידים און הערטס אויס די גאנצע השתלשלות. א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכן תמוז, די טעג זאלן נתהפך ווערן פאר שמחה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בלק אין חוץ לארץ און פרשת פנחס אין ארץ ישראל. דער שיעור די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל וואן וואן זיראו זיראו, איינס איינס נול נול, ס'איז געדויערט א שעה און נײַן און דרײַסיק מינוט. ס'איז אויכעט דא אויף קעסטל עיטי פייוו הונדרעט א מעניו, מ'האט ארויף געלייגט נאך א מעשה וואס יעדער זאל הערן. גייטס דארט ארויף עט עטס באקומען די אינסטראקשענס ווי צו גיין אויפן קעסטל. וואס איז אפ טו דעיט. האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת חוקת אין חוץ לארץ, און אין ארץ ישראל גייט שוין בלק, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול ניין ניין, וואן זירא ניין ניין, ס'איז געדויערט א שעה און זיבן און דרייסיג און א האלבן מינוט, פון די וואך אן האב איך נאך א נייע סיריס, אינטערוויוס פון טאטעס וואס האבן פארלוירן קינדער און אזוי ווייטער, און זיי דערציילן פארוואס ס'איז געקומען. קומען די דאונפאל פון די קינדער פון דעם קען מען זיך דאך אזויפיל לערנען האב איך געמאכט א נייעם סיריס דאס גייט זיין אויף עיטי פייוו הונדרעט עיט פייוו זירא זירא דארט וועט איר טרעפן א מעניו און דארטן וועט אייך די מעניו זאגן יעדע וואך וועט זיין א דרשה צוויי אדער דריי וועט איך אייך זאגן פונקטליך ווי צו גיין האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת קורח אין חוץ לארץ און פרשת חוקת אין ארץ ישראל. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול נײַן אַכט, one zero nine eight, ס'האט געדויערט א שעה און פֿיר און פֿופֿציק מינוט. איך לאז איבער אויף קעסטל נײַן נײַן זירא זירא די זעלבע וואס מ'האט געהאט פאריגע וואך. עס איז די מעניו ביי אונז וואס מען קען הערן די לעיקוואדער האטליין. דרשנים פון לעיקוואד וואס זיי לייגן זייער שיין אראפ די מצב וויאזוי מען דארף צוגרייטן די קינדער צו פארן אין קעמפ און וואטשן.

נײַן סעווען, ס'האט געדויערט א שעה און אַכט און דרײַסיק מינוט. אזוי ווי ס'קומט דאך יעצט זומער און דער עולם רעדט דאך שוין פון וואטשן קינדער, מ'האט שוין נישט קיין מורא אויף דעם. אין לעיקוואוד איז געווען אדווערטייזט גרויסע עדס איבעראל און די עדס זאגן אזוי, סאמער איז נאט וועיטינג, דזשוין טאוזענדס

האט א טעלעפאון וואס טאמער קאלט מען פון עקסטשענדזש קאסט עס געלט, סאו האב איך עס ארויפגעלייגט אויף מיין האטליין און פון מיין האטליין קאסט עס נישט קיין געלט, וויל איך געבן אייגענע קאודס פאר יעדן מענטש וואס ס'רעדט דארטן, וויל איך געבן מיינע קאודס אז איר זאלט ארויפגיין, ביי מיר אז איר גייט ארויף דארפט איר ארויפגיין אויף קעסטל נײַן נײַן זירא זירא, נײַן נײַן הונדרעט, און דארט וועט זיין א מעניו פון יעדנס דרשה סעפרעט. האטס א פרייליכען א לעכטיגען שבת און א פרייליכען א לעכטיגען חול א גוטען ערב שבת קודש פרשת בהעלותך אין חוץ לארץ און פרשת שלח אין ארץ ישראל די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול נײַן זעקס וואן זירא נײַן סיקס ס'געדויערט א שעה און א דריי פערטל האטס א לעכטיגען שבת און א סעיף שבת. כ'האב געוואלט צולייגן א שטיקל עמורדזשענסי און ס'איז זייער וויכטיג דער עולם זאל הערן, מ'האלט מיר אין איין זאגן מען איז נאך מעורר אז סאיז דא קאמפעניס וואס זיי קאלן אפ און זיי פרעגן דו יו וואנט מי טו מעיק יור קרעדיט קארד אינטערעסט טשיפער און זיי ווילן אריין גיין און געוואויר ווערן דיינע נאמבערס און אזוי ווייטער זאלסט וויסן עס איז אלעס סקעם און טאמער געסטו זיי נאר די מינדעסטע אינפארמעישן זאלסטו וויסן זיי קענען פון דעם בויען און טוהן און מאכן סאו יעדער זאל זיין זייער געווארענט אז איינער קאלט דיך אפ ער וויל דיר מאכן די קרעדיט קארד ער וויל דעיס ער וויל יענץ. הענג אויף און דאונט איווען באדער טאלקינג. ס'וועט קען קענען שפארן אסאך געלט ווייל די חברה קענען טוהן אזאלעכע זאכן, דאס איז געווענטליך איז דאס אפילו אווערסיס סקעמערס, די סקעמערס זענען פון אווערסיס, שטעל דיר פאר, סאו איך בעט יעדן און איך ווארן יעדן, פליז, אידיש געלט איז נישט הפקר. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת נשא אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל בהעלותך, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס. איז אויף קעסטל איינס נול ניין פינף וואן זירא ניין פייוו, ס'איז געדויערט צוויי שעה און צוועלף מינוט אומגעפער, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן און א לעכטיגן זומער און א פרייליכן און א לעכטיגן תמיד. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת במדבר אין חוץ לארץ, און פרשת נשא אין ארץ ישראל, און א גוטן ערב שבועות, איך לייג דא צו אן אימערדזשענסי וואס איז אונטערגעקומען נאך פאר יום

ניין טרי, עס געדויערט איין שעה, און די צווייטע איז אויף קעסטל איינס נול נײַן פֿיר, עס געדויערט דריי שעה און דריי און צוואַנציק מינוט, הערטס עס אויס און זייטס זיך מדבק אביסל צו בורא כל עולמים, א גוטן און א פרייליכן שבת און יום טוב, א גוטן ערב שבת קודש פרשת במדבר אין חוץ לארץ, און ס'איז אויכעט ערב שבועות, דער שיעור פון די וואך די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אביסל וועגן דעם הייליגקייט פון יום טוב איז אויף קעסטל. צל איינס נול ניין צוויי וואן זיראו ניין טו, ס'האט געדויערט א שעה און צוויי און צוואנציג און א האלבן מינוט. ס'וועט אויכעט קומען אנפאנג שלושת ימי הגבלה, שיינע דביקות ניגונים וויאזוי מען זאל זיך מדבק זיין אביסל צום אייבערשטן. האטס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב און אלעס גוטס. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בחוקותי אין אמעריקע און במדבר אין ארץ ישראל. די וואך גייט זיין דריי שיעורים. איין שיעור איז אביסל ערקלערן וועגן שבועות וועגן חודש אייר און סיוון, ס'איז א האלבער שיעור, די אנדערע העלפט לייג איך ארויף ווי מענטשן וואס זיי ווילן אונטערברענגען דעם גאנצן מישן, זיי ווילן זיך קריגן און זיי ווילן אוועקמאכן אלעס, האב איך זיי רעקארדעד און איך שטעל עס ארויף. דער שיעור דויערט איין שעה מיט ניין און א האלבן מינוט. דער שיעור איז אויף קעסטל וואן או עיט ניין, איינס נול אכט ניין. ס'דא נאך א שיעור וואס דאס האט צו טוהן אזוי ווי פאר יעדן יום טוב געב איך א דרשה מען זאל וויסן אפצוהיטן די קינדער פון פעדאפיילס ס'זאל נישט קומען חלילה קיין אומגליק דאס איז אויף קעסטל וואן זירא ניין זירא טען ניינטי עס געדויערט צוויי שעה און פינעף מינוט ס'זייער וויכטיג מען זאל הערן און וואטשן די קינדער נאכדעם איז דא נאך א שיעור וואס דאס איז נישט נאר די הייליגקייט פונעם יום טוב שבועות, נאר ווי אונז דארף מיר זיך געפינען אין אזא יום טוב, און וואס אונז דארף מיר ארויסגיין פון אזא יום טוב. דאס איז אויף קעסטל איינס נול ניין איינס, וואן זירא ניין וואן, עס געדויערט זעקס און פֿופֿציק מינוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהר אין חוץ לארץ און בחוקותי אין ארץ ישראל. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול אַכט אַכט, טען עיטי עיט. ס'האט געדויערט צוויי שעה און צוויי און דרײַסיק און א האלבן מינוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור, דאס איז אין חוץ לארץ און. אין ארץ ישראל גייט פרשת בהר, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז אויף קעסטל איינס נול אכט זיבן, וואן זירא עיט סעווען. ס'געדויערט א שעה מיט פֿיר און פֿופֿציק און א האלב מינוט. האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת קדושים. די מלחמה קעגן פעדעפיילס איז אויף קעסטל וואן זירא עיט סיקס, איינס נול אכט זעקס. עס געדויערט בערך א שעה און צוויי און דרײַסיק מינוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי. די וואך איז דא דריי שיערים. איין שיעור איז די מלחמה קעגן פעדאפיילס, דאס איז אויף קעסטל איינס נול אַכט דרײַ, וואן זיראו עיט טרי, עס געדויערט אומגעפער צוויי שעה און דרײַ און פֿופֿציק מינוט. נאכדעם האב איך די וואך נאך צוויי ספעשל שיעורים. איינס איז, ס'געווען עטליכענע וואס מ'האט זיי געמאכט וואס מ'האט נישט געטארט, און אין סוף איז עס אנגעקומען צו די פאליס, ווייל מ'הייסט דאך יעדן גיין צו די פאליס, און מ'איז געגאנגען מ'האט זיי גערודפ'ט פארוואס זיי זענען געגאנגען צו די פאליס און זיי הייסן מוסרים, און איך וויל דער עולם זאל עס הערן, דאס דויערט א שעה מיט נײַן מינוט, און דאס איז קעסטל וואן זירא עיט פאר טען. עיטי פאר. ס'איז ארידזשינעלי א ווידיאו פונעם טעלעוויזשען, נאר איך לייג עס ארויף ווייל דער עולם דארף אנהייבן צו זען דעט אונז פארן מיר פאראויס ברוך השם. נאכדעם איז דא נאך איינס, ס'איז דא איינס וואס ס'דויערט צוויי און פֿערציק מינוט, ס'הייסט אלימות בחדר, קינדערלעך וואס מ'האט זיי געשלאגן אין חדר, ס'איז געווען אלימות, און די רעבעס האבן דא אנגעמאקלט און זענען געווארן זייער פעד אפ און זענען געגאנגען צו די טעלעוויזשענס און ס'איז אויכעט ארויף און ס'שפילט איבער גאנץ ארץ ישראל. און ס'איז דא צווישן זיי וואס זענען האלב אפגעפארן, וואס זענען גאנצן אפגעפארן, און ס'שפילט היינט איבעראל, אונז גיימיר נישט פארשווייגן די אלע זאכן, ס'איז אויף קעסטל וואן זירא עיט פייוו, טען עיטי פייוו, ס'געדויערט צוויי און פערציג מינוט, כ'האב צוגעלייגט די ספעשילס ווייל דער עולם מוז אנהייבן צו זעהן אז אונז טריימיר צו נעמען קער, און ווער ס'העלפט צו, ווער ס'קומט פאראויס, איז ער נישט קיין מסור, און אדרבה ער איז פון די וואס. ס'שטייט אין חומש, ובערת הרע מקרבך, האטס א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גוטן חודש, אייר איז אני השם רופאך, און האטס אלעס גוטס וואס מ'ברויך, סאו די עיקר איז ס'זאל זיין סעיפטי פאר די טשילדרען, ס'קומט יעצט זומער, מ'גייט נאך אין די קעמפס, סליפ אווערס, די גרעסטע פראבלעם וואס קען געשען, האטס אלע א פרייליכן שבת. א גוטן ערב פסח תשע"ט. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדעפיילס און וויאזוי צו וואטשן די קינדער אויף גאנץ פסח איז אויף קעסטל איינס נול אַכט צוויי, וואן זירא עיט טו. עס געדויערט א שעה מיט אַכט און פֿערציק מינוט. האטס א פרייליכן, א לעכטיגן און א אפגעהיטענעם און א כשר'ן פסח. היינט איז דאנערשטאג ערב שבת הגדול, איך האב אן עמורדזשענסי אויף קעסטל ניינטי עיט, ס'געדויערט אביסל מער ווי זיבעצן מינוט. שנית, הערט עס אויס, ווייל ס'איז זייער וויכטיג מען זאל עס הערן, בפרט נאך היינט פאר ס'איז דא די גרויסע אסיפה, און מען וויל נעמען ביים עולם געלט, דארף מען הערן וואו דאס געלט גייט, שמעו ותחי נפשכם. א גוט יאר, היינט איז דינסטאג פרשת מצורע, ס'איז דא אן עמורדזשענסי אויף קעסטל נײַנטי נײַן, ס'געדויערט איין מינוט און א דריי פערטל, ס'איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל עס הערן, א גוט יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת מצורע. שיעור פונעם הייליגקייט פון פסח און וואס מען קען ארויסנעמען פון אזא יום טוב איז אויף קעסטל צען אַכציק איינס נול אַכט נול, ס'געדויערט אומגעפער איין שעה און זיבן א האלב מינוט, ס'וועט נאך קומען מערשעם נאך א שיעור פאר פסח און דאס וועט אונז לערנען וויאזוי מען דארף אפהיטן די קינדער ס'זאל נישט געשען קיין מכשולות, וויאזוי מען זאל וואטשן די פעדעפיילס. ס'זאל נישט נאכלויפן די קינדער. אויך געוואלט זאגן אזוי ווי דער עולם איז זייער נייגעריג און ס'איז באמת אז מען דארף וויסן וואס ס'גייט פאר וועגן די מיזעלס און ס'איז געווען א פרעס קאנפרענץ דא אין די לייברערי אין וויליאמסבורג און דער מעיאר איז געקומען רעדן און דער עולם איז זייער נייגעריג וואס דארט איז געשען. האב איך ארויפגעלייגט דעם גאנצן פרעס קאנפרענץ פאר די אלע וואס האבן נישט די אזוי גערופענע טמא'נע כלים, עטס זאלטס קענען מיטהאלטן, און איך וויל סתם אזוי זאגן, יעדער רעדט פאר די פרעסע כסדר רעלידזשען און די ראביי רעלידזשען, סא, איר זענט משוגע? אין דעם ליגט רעלידזשען? דאס איז דאך סתם אפאר משוגענע חברה וואס האבן פארפירט דעם עולם, עס האט גארנישט מיט רעלידזשען, סא. טרייטס נישט צו זאגן גארנישט ביקאויז יו רילי דאונט נאו וואט יור דואינג ענד יור מעסינג יור סעלף אפ אז מיט די מציצה בפה אויך עס זאגן אז אונז זעמער משוגע. און איך האב עס ארויפגעלייגט אויף קעסטל וואן זירא עיט וואן און ס'איז דארט עפעס מער ווי א שעה. האטס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב און א חג כשר ושמח. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תזריע, שבת החודש, און ראש חודש. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס. איז אויף קעסטל איינס נול זיבן ניין, וואן זירא סעווען ניין, ס'געדויערט איין שעה און צוויי און פופציג מינוט. א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש און א פרייליכן פסח. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני, ס'איז אויכעט פרשת פרה. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול זיבן אַכט, וואן זירא סעווען עיט, ס'געדויערט א שעה און איין און פופציג מינוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקרא, ס'איז אויך פאר שבת זכור. די וואך איז דא צוויי שיעורים, איין שיעור איז די מלחמה קעגן פעדאפיילס, און די אנדערע איז וואס מ'נעמט ארויס פון אזא הייליגן יום טוב. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול.

איינס, נול, זיבן, פינף, וואן, זיראו, סעווען, פייוו, ס'געדוירט אומגעפער צוויי שעה און פיר מינוט, און האטס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש און א פרייליכן פורים און אייביג זאל זיין ביי ענק פרייליך. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקהל, די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול זיבן פיר וואן זירא סעווען פאר, ס'האט געדויערט א שעה און צוויי און דרייסיג מינוט אומגעפער, האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת. א גוטן טאג, ס'היינט מאנטאג פרשת ויקהל, איך לייג ארויף א וויכטיגע זאך וואס ס'קען נישט ווארטן ביז סוף וואך, ס'האט געדויערט אכט מינוט, ס'איז אויף קעסטל איינס נול זיבן דריי וואן זירא סעווען טרי,

איינס נול זיבן איינס וואן זירא סעווען וואן זייער וויכטיג עס צו הערן האטס א פרייליכן פורים און עיקר איז געטס אכטונג אויף די קינדער א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה די וועכנטליכע שיעור קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול זיבן נול וואן זירא סעווען זירא. יא, ס'האט געדויערט א שעה מיט נײַן און דרײַסיק מינוט. א גוטן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תרומה. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול זעקס נײַן, וואן זירא סיקס נײַן. עס געדויערט א שעה מיט קנאפע פערציג מינוט. האטס א לעכטיגן שבת און א פרייליכן חודש, כל טוב. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת משפטים, דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול זעקס אַכט, וואן זירא סיקס עיט, ס'האט געדויערט צוויי שעה און דריי און א דריי פערטל מינוט, האטס אלע א גוטן א לעכטיגן א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש משנכנס אדר מרבין בשמחה.

שטארק אבער מ'זאל עס אויסהערן. און דאס איז אויף קעסטל איינס נול זעקס זיבן, וואן או סיקס סעווען. עס געדוירט אומגעפער זעקס און דרייסיג מינוט. האטס א גוטן און א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בשלח, ס'איז ולא נחם, ס'איז אבער נחום. די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל. ט איינס נול זעקס פינף וואן נול סיקס פייוו, ס'איז געדוירט א שעה מיט דרײַ און פֿופֿציק מינוט, האטס א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בא, די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול זעקס פֿיר וואן זירא סיקס פאר, ס'איז געדוירט א שעה און אַכט מינוט, האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ראש חודש שבט, ס'איז שמרם ברכם טהרם, ס'איז אויך אינמיטן די ימי שובבים, לייג איך ארויף א שיעור וועגן שובבים, און אויך א גאנצן לאנגן אריכות וועגן נגיעות, נגיעות מיין איך מ'זאל נישט אנרירן א אישה נידה צו כדומה. די שיעור איז אויף קעסטל איינס נול זעקס דריי וואן זיראו סיקס טרי, עס געדויערט א שעה און דריי און דרייסיג מינוט. א גוטן. און א פרייליכן חודש. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וארא, נישט וירא, וארא, א, ס'א טאנג טוויסטער, אבער היינט איז דאס קינד נישט אהיים געקומען מיט א פראסק אין פנים, א דאנק צו ר' נחום ראזענבערג. דער שיעור פון די וואך, די מלחמה קעגן פעדאפיילס, איז אויף קעסטל איינס נול זעקס. צוויי. ס'געדויערט א שעה און זעקס און פֿערציק מינוט. כ'האב אויך געוואלט זאגן אזוי ווי ס'איז שובבים איז איך האב א שיעור אויף שובבים עטליכע נ שיעורים שיין מסודר און ס'איז אויף דעם קעסטל ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען וואן פאר און די מעניו איז פאר ניינטי ניין העט איר הערן א מעניו און פון דארט קענט איר גיין צו אלע שיעורים וואס ס'איז דא און ס'וועט נאך מער צום צוקומען נאר כ'האב דאך נישט אזויפיל צייט. און האטס אלע א גוטן שבת, דעם וואס מען לערנט די הלכות און זיך מען היט זיך אפ פון צדיק ט' שערי היתר, נישט פון תשמיש, ניין ניין ניין ניין ניין ניין, דאס זאלסטו געבן פארן ווייב וויפיל זי ברויך און וויפיל דו ברויכסט ווען זי איז ריין, און ווען זי איז נישט ריין וועגן די באמפן אריין זאגן סארי מיט די זאכן,

צוויי זאכן וואס אויף דעם איז דא א פראבלעם, איך פארשטיי, וואס ער האט געמיינט איז צו וואוינען אונטן, ס'איז א גרויסע פראבלעם, און די אנדערע זאך האט ער געמיינט אז מען זאל נישט קוקן, הסתכלות באותו מקום איז מעביר הבושה מעל פניו, גייט דארט ארויף, וועסט טרעפן וואס מען טאר נישט, און ס'איז דא אין יעדן שיעור איז צוגעלייגט א שיינע מעשה, און הייבטס אן צו לעבן אויף די וועלט. האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און א פרייליכן און א לעכטיגן ראש חודש. און אלעס גוטס. האטס א פיינעם ווארעמען ווינטער, איך הער ס'איז דארט זייער קאלט אין אמעריקע, ברוך השם דא אין ארץ ישראל איז גוט געווען ביז די וואך, די קומענדיגע וואך גייט זיין זייער קאלט, אבער ס'גייט רעגענען אויכעט, און איך האף מיט דעם ענדיגט זיך ועליה השלם כל הקרבנות כולם, ענדיגט זיך די מקווה'ס ברוך השם, מיין מ'נוצט עס, אזוי אויכעט שוין געענדיגט, נאר. ס'נאך דא א כלים מקווה, און ס'נאך דא ביי די מענער איז נאך דא א האלבער בור וואס מ'דארף נאך אנפילן. זייטס געזונט. א גוטן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות. די וואך איז דא דריי שיעורים. דער ערשטע שיעור איז אונזער געווענטליכע מלחמה קעגן פעדאפיילס, דאס קען מען דאך נישט צולאזן. דער צווייטע שיעור איז וועגן די עפענונג פון די מקווה אין בית וגן וואס מ'האט ברוך השם געעפענט די געוועזענע וואך. דער דריטע איז וועגן צו מ'זאל יא געבן. און וועקסינעישאנס פאר די קינדער צו נישט. כ'ברענג פון די גרעסטע דאקטוירים פון די גאנצע וועלט זייער אפיניען, און יעדער זאל אויסהערן, און אז עטס ווילטס מיך פאלגן זאלט עטס געבן נידלס פאר די קינדער. יעצט, דער שיעור די מלחמה קעגן די פעדעפיילס איז אויף קעסטל איינס נול פינף ניין, וואן זירא פייוו ניין, עס געדויערט איין שעה אין צוויי און דרייסיג מינוט. דער שיעור וועגן די מקווה אין בית וגן איז אויף קעסטל וואן זירא סיקס או, איינס נול זעקס נול, עס געדוירט פֿיר און צוואַנציק און א האלבן מינוט, און דער שיעור וועגן וועקסינעישן צו מען זאל יא געבן די קינדער צו נישט איז אויף קעסטל איינס נול זעקס איינס, וואן או סיקס וואן, עס געדוירט צוויי שעה און דרײַ און דרײַסיק מינוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויחי, דער שיעור פון די וואך, די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול פינף אכט, וואן זירא פייוו עיט, עס געדוירט א שעה און קנאפע צוויי און פערציג מינוט, האטס א פרייליכן שבת. א גוט יאר, ס'איז היינט זונטאג פרשת ויחי, איך לייג ארויף צוויי שיעורים. איין שיעור, אזוי ווי עס קומט א תענית, עשרה בטבת, זאל מען וויסן אז אויב מען טאר נישט פאסטן זאל מען חלילה נישט פאסטן, ווייל נישט איז מען ממש א רוצח, און מען קען פארלירן א קינד חלילה, מען קען מפל'ען, זייער וויכטיג מען זאל עס אויסהערן, ס'איז אויף קעסטל וואן זירא פייוו סיקס, איינס נול פינף זעקס, דוירט פינף און א האלבן מינוט, נאכדעם איז דא א שיעור די טייטש פון פרשת ויחי די ואני, יעקב אביני'ס ברכות מיטן ניגון וואס איז מסורת וואס קומט פון דור צו דור כדי זאלסט זיך קענען צוגעוויינען צו די אלע טייטשן זאלסט נישט אויסזען נישט גוט פאר דיין זון אז זאלסט קענען פארהערן דיין קינד ביי אבות ובנים צו סתם ביי דיר אינדערהיים ווייל ס'איז זייער שיין ווען א טאטע קען מיטארבעטן מיט א קינד ווייל דעמאלטס האט דאס קינד רעספעקט פארן טאטן דאס איז אויף קעסטל איינס נול פֿינף זיבן, one zero five seven. געדויערט א שעה מיט ניינצען מינוט. האטס א פרייליכע וואך און אלעס גוטס. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויגש, די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול פינף פינף, וואן זירא פייוו פייוו, עס געדויערט אומגעפער א שעה און זעקס און פופציג מינוט, האטס א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת מקץ, ס'איז אויכעט ראש חודש טבת און ס'איז אויכעט כמעט זאת חנוכה. די שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול פינף פיר, וואן זירא פייוו פאר, ס'איז געדוירט אומגעפער צוויי שעה און צוויי און פופציג מינוט. האטס א פרייליכן שבת, א פרייליכן חודש און א פרייליכן חנוכה און א פרייליכן א גאנץ יאר. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב שבת מברכין די וואך איז דא דריי שיעורים איין שיעור איז די מלחמה קעגן פעדאפיילס דאס איז אויף קעסטל איינס נול פינף צוויי וואן זירא פייוו טו ס'געדוירט א שעה און זיבעצן מינוט די צווייטע שיעור איז די אנדערע העלפט פון די פיטסבורגער הרוגים דאס איז אויף קעסטל איינס נול פינף דריי וואן זירא פייוו טרי דאס געדוירט פערציג מינוט, און א דריטן שיעור האב איך שוין ארויפגעלייגט אינמיטן די וואך דינסטאג, דאס איז וויאזוי מען גרייט זיך צו צום הייליגן יום טוב חנוכה, און דער שיעור אויף חנוכה האט געדוירט א שעה און דרייצן מינוט, און דאס איז אויף קעסטל איינס נול פינף איינס. א גוטן און א לעכטיגן פרייליכן שבת און א פרייליכן ראש חודש און א פרייליכן חנוכה. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישלח, די וואך איז דא צוויי שיעורים, איין שיעור איז די מלחמה קעגן פעדאפיילס, דאס איז אויף קעסטל איינס נול פיר ניין, one zero four nine, עס געדוירט פיר און צוואנציג מינוט. נאכדעם איז דא נאך א שיעור, דאס אויף קעסטל איינס נול פינף נול, וואן זירא פייוו זירא, עס געדוירט צוויי שעה און פופצן מינוט, און דארטן ברענג איך צו די אלע דעות און מיינונגען פון די אינצידענט וואס איז געשעהן אין פיטסבורג, צו דאס זענען קדושים צו זיי זענען סתם געהארגעטע חברה, צו ס'איז אויף זיי געזאגט געווארן ברוך המקום שהרגו. יעצט. ס'איז די אלע שיטות, די ערנסטע און די ערליכע שיטות זענען אז וויבאלד מען טוט נישט קיין תשובה איז עס ברוך המקום שהרגו, ס'איז גארנישט אזא גרויסער גליק און מען הייסט נישט קיין קדוש. הגע עצמך פלאג דיך עיבי בעיבי שטיין, ווען איינער זאל אים חלילה הרג'נען צו ער זאל שטארבן א מיתה משונה עמיר זאגן אז ער איז געווען א קדוש, מ'וועט דאך אפילו נישט וויסן אין גן עדן ווי מען זאל אים שיקן, אין וועלכן גיהנום צו אין וועלכן גן עדן. זאל מען נישט וויסן קודם צו עס איז א זכר צו עס איז א נקבה. דארט פאלגט מען נישט ר' קלמן יעגער מיטן דויטש וואס זיי האבן אנטייל אז מען מוז אים אריינלאזן אינעם זעלבן בית הכסא. דאס איז קלאר אז אפילו ווער ס'ווערט געהארגעט נישט אויף א נארמאלן וועג, צו איינער ווערט געהארגעט ווייל ער איז א איד, מוז מען אלץ האבן תשובה, דער מענטש מוז תשובה טון און מהרהר זיין בתשובה, און ווען נישט האט ער דארט נישט קיין פלאץ. ס'איז איינגעטיילט אויף צוויי וואכן, די וואך וועט עס האבן צוויי שעה און פֿופֿצן מינוט, אבער די אנדערע וואך גייט קומען נאך די המשכה, ווייל איך האב נישט געקענט אריינשטופן אלעס אין איין וואך ווייל ס'וועט זיין צו לאנג. יעצט האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און טוטס תשובה און לאזטס ענק ארויס פון שמוציגע דרכים, ווייל עווענטשעלי קומט מען נישט אן גוט, און ס'איז געווען אן עקט אוו גאד, א נקמה פונעם אייבערשטן, אומצוברענגען אזאלעכע מענטשן וואס זענען ממרים הייתם עם השם אלוקיכם. א גוט שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויצא. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול פיר אַכט, וואן זירא פאר עיט. ס'האט געדויערט צוויי שעה און צוועלף מינוט. האטס א גוטן א לעכטיגן פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תולדות, ס'איז אויכעט ראש חודש כסלו. דער שיעור פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול פֿיר זיבן, one zero four seven, עס האט געדויערט אומגעפער צוויי שעה און צוויי מינוט, הערטס עס אויס ווייל ס'איז זייער וויכטיגע זאכן, האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן און א לעכטיגן חודש. א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, דער שיעור אויף די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז אויף קעסטל איינס נול זעקס און פֿערציק, וואן זירא פאר סיקס, ס'געדויערט בערך אנדערטהאלבן שעה, האטס א פרייליכן א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא, וארא, כ'געדענק שוין אליין נישט, כ'האב געכאפט אזאלעכע מכות האט די רבי געגעבן אז איך געדענק שוין נישט עס איז וירא, וארא, יייייייירא, רבותי איך קען ענק זאגן איין זאך, יו וואנא נאו פארט אוו מיי אקאמפלישמענטס? קיין שום קינד גייט נישט אהיימקומען מיט בלעק ענד בלו מארקס, און טאמער יא, זאלט איר גראד קאלן די טשיילד פראטעקשן איר זאלט גראד קאלן די פאליס און איינזעצן דעם מלמד און לויפן אין שפיטאל ווייל קען זיין ער האט אים גערירט א ביין פון פלאץ. עניוועיס א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא און ער האט זיך באוויזן. עניוועי ס'איז דא א שיעור קעגן די פעדאפיילס די מלחמה מלחמה איז געווארן מורא'דיג גרויס דא אין ארץ ישראל ס'איז לעבעדיג אויף אלע באסעס אין בני ברק שטייט א צעטל וועם מ'זאל קאלן טאמער מ'טאטש די רבנים האבן דריי חדשים נישט געלאזט עס ארויפלייגן, ווייל זיי האבן געזאגט מען מוז אראפנעמען אז מינוט אז מען האט אים געטאטשט סעקשועלי, און די גאווערמענט האט זיי געזאגט איך האב ענק אין דר'ערד מיט אלע ענקערע רבנים און אונז גיי מיר טוהן וואס אונז וויל מיר, און ברוך השם ס'פארט א מחיה, סאו עס אויסהערן די מלחמה קעגן פעדאפיילס אויף קעסטל איינס נול פיר פינף טען פארטי פייוו, ס'געדויערט איין שעה און איין מינוט. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת לך לך, ס'איז דא א שיעור אויף קעסטל איינס נול פיר פיר, עס איז א מלחמה קעגן פעדאפיילס, ס'געדויערט א שעה און צוויי און דרייסיג מינוט, הערטס עס אויס, און ס'דארף זיין זייער עדיוקעישאנעל, א גוטן א פרייליכן שבת. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת נח. די שיעור איז איינגעטיילט אויף צווייען, פון אנפאנג רעד איך וועגן דעם אומגליק וואס איז געשען אין ביתר עלית, און אז דארט איז דא א פסול'ע מקווה וואס מען האט מיר שוין צוגעזאגט צוויי צו דריי יאר צוריק אז מען גייט עס פאררעכטן, מען האט עס קיינמאל נישט פארראכטן. און די קינדערלעך זענען נעבעך אומגעקומען פאר אונזערע חטאים. נאכדעם איז דא דער שיעור וועגן אפהיטן די קינדער פון די חזירים און אזוי ווייטער און וואטשן אויף די קינדער. דער שיעור געדויערט צוויי שעה און פינף און צוואנציג מינוט. דער שיעור איז אויף קעסטל איינס נול פיר דריי, וואן או פאר טרי. א גוטן און א פרייליכן שבת.

עס איז זייער וויכטיג מען זאל עס אויסהערן נאך פאר דעם הייליגן יום טוב סוכות. א גוטן ערב שבת קודש פרשת האזינו, ס'איז דא א שיעור אויף ערב סוכות, זייער וויכטיגע זאכן יעדער זאל עס אויסהערן, ס'געדויערט כמעט א שעה, ס'איז אויף קעסטל איינס נול פיר נול, וואן זירא פאר זירא, טען פארטי, הערטס עס אויס און טוטס קאנסטראקטיוו, און האטס אלע א גוטן שבת און א פרייליכן יום טוב. א גוטן ערב יום הכיפורים תשע"ט. צו הערן דעם שיעור וויאזוי מען גרייט זיך צו צו אזא הייליגן טאג, ס'איז אויף קעסטל איינס נול דרײַ נײַן. ס'געדויערט דרײַ און פֿערציק מינוט. הערט עס אויס, און כ'האף איר וועט האבן דערפון א געוואלדיגן תועלת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וילך. האב א שיעור, ס'דא א שיעור וועגן די מלחמה קעגן פעדאפיילס און אויך וויאזוי מען גרייט זיך צו צו אזא הייליגן שבת און צו אזא הייליגן יום הקדוש. דער שיעור איז אויף קעסטל איינס נול דרײַ אַכט, וואן זירא טרי עיט, און ס'געדויערט אומגעפער אַכט און פֿופֿציק און א האלב מינוט. האטס א פרייליכן א לעכטיגן שבת, און א פרייליכן א לעכטיגן יום כיפור, און א פרייליכן א לעכטיגן יאר.

האב איך ארויפגעלייגט א שיעור וויאזוי מען גרייט זיך צו צום הייליגן יום טוב ראש השנה, ס'איז אויף קעסטל איינס נול דרײַ זעקס, וואן זירא טרי סיקס, ס'האט געדויערט א שעה און זעקס און צוואַנציק און א האלב מינוט, בעטס ענק אלע אויס א גוט געבענטשט יאר, ויפגע במקום, שרייבן די ספרים מ'דארף אויספעגען דעם אייבערשטן, נישט סתם בעטן, אויספעגען. פעגעטס ענק אויס א גוט געבענטשט יאר פאר אונז און פאר כלל ישראל, די מצב אין ארץ ישראל איז אזוי ביטער אז דער עולם האט מורא צו גיין אין די גאס, די רוס שטייט שוין אין טערקיי, איז ווייזט זיך די אלע זאכן וואס אונז האמיר בקבלה פון תלמידי בעל שם, סאו לאמיר אינאיינעם בעטן איינער פארן צווייטן, האטס א פרייליך יאר. א גוט יאר, צו הארכן די שיעורים פון הלכות נידה, הארכטס די מעניו פון קעסטל פֿיר נײַן נײַן, און דארט העט זיין א מעניו און ס'העט געבן די פונקטליכע אינסטראקשענס פון די שיעורים. א ישר כח, א גוט יאר. איך וויל מאכן א וויכטיגע מודעה, אין יעדן סיסטעם מאכט מען אלץ פארבעסערונגען, איך מאך אויך ברוך השם פארבעסערונגען, איך ווייס נישט צו דער עולם באמערקט די לעצטע פאר חדשים, ס'גייט אויף אן אנדערע מין ריקארדינג, ס'האט אסאך.

גייט עס א האלבע מינוט צוריקצווועגס, סאו טאמער מען וויל גיין צען מינוט פאראויס מוז מען דריקן צוואַנציק מאל, און די זעלבע איז אויף צוריקצווועגס. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מען האט געמאכט א נייע קעסטל פאר אימערדזשענסיס וואס קומט אריין אינמיטן די וואך אויף קעסטל וואן האנדרעד וואן זירא זירא, ווען איר גייט ארויף אויפן האטליין זאלט איר טשעקן אייביג וואן האנדרעד.